א גוטן ערב שבת קודש, פרשת קורח. שטייט ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ועון בן פלת און זיי האבן זיך גענומען קריגן מיט משה רבינו'ן אויף די כהונה. דאס איז געווען די עיקר מטרה אז זיי האבן זיך געוואלט קריגן אויף די כהונה. און משה רבינו זאגט צו בוקר ויודע השם, ווארטס ביז מארגן אינדערפרי עט מען אלעס וויסן. איז זאגט רשי א מורא'דיגע זאך. ומדרשו, בוקר, אמר להם משה, משה האט זיי געזאגט, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, דער אייבערשטער האט געמאכט גבולות, יכולים אתם להפוך בוקר לערב, קענט עטס איבערדרייען בוקר לערב? כן תוכלו לבטל את זה, אזוי עט עטס דאס נישט קענען מבטל זיין, שנאמר וואס עס שטייט ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל,

יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו וואס דאס איז טייטש איז אז ווען דער אייבישטער האט געצערנט אויפן דור המבול און ער האט זיי דערטראנקען און אויך ביים דור הפלגה ווען ער האט זיי צושפרייט. איז האט ער געמאכט גבולות עמים, ער האט זיי געלאזט זאלן בלייבן לעבן און ער האט זיי נישט אינגאנצן פארטיליגט, און נאכדעם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, איז בשביל מספר בני ישראל, אלעס האט דער אייבערשטער געווארט וועגן אידישע קינדער וואס זענען שעתידים לצאת מבני שם, ולמספר שבעים נפש של בני ישראל שירדו למצרים, הציב גבולות עמים שבעים לשון. חלק השם עמו, למה כל זאת, וואס האט עס דער אייבערשטער געטון, לפי שהיה חלקו, ווייל דעם אייבערשטנ'ס חלק איז געווען כבוש, באהאלטן ביניהם צווישן זיי, ועתיד לצאת, און זענען אנגעברייט ארויסצוגיין, ומי הוא חלקו עמו, ווער איז דער חלק פונעם אייבערשטן? ווער, וועלעכע פאלק איז דער חלק פון אייבערשטן ומי הוא עמו און ווער איז זיין פאלק, איז יעקב חבל נחלתו, והוא השלישי שבאבות, המשולש, בשלש זכיות, זכות אבי אביו וזכות אביו, וזכותו, עס איז געווען דריי, הרי ג' איז דא דריי, כחבל הזה, שהוא עשוי בג' גדילים, אזוי ווי א. שטריק וואס מען מאכט מיט דריי פלעכטעכצער, והוא ובניו היו לו לנחלה ולא ישמעאל בן אברהם ולא עשו בנו של יצחק. דאס איז יעצט וועמער רעדן אביסל וואס דאס הייסט גבולות עמים און וואס דאס הייסט גבולות האט דער אייבישטער געמאכט בעולמו, און וועמער רעדן אביסל פון אהרן הכהן, און וועמער זעהן פארוואס יעדער. האט זיך געשלאגן פאר די כהונה. יעצט, אהרן הכהן שטייט אין פרקי אבות ער איז געווען אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה. אהרן הכהן האט געהאט א סיסטעם וויאזוי ער איז צוגעגאנגען מקרב צו זיין מענטשן. יעצט ווערט געברענגט אין ספר אבות דרב נתן אז אהרן הכהן האט געזען א מענטש א בעל עבירה, וואס האט ער געטוהן? ער איז צוגעגאנגען צונעם מיט א געוואלדיגע ליבשאפט, און מיט די ליבשאפט האט ער מיט עם גערעדט, ער האָט מיט אים גערעדט ברידערלעכשאַפֿט, ליבשאַפֿט. און דער ייִד האָט געזען, װי אַהרן הכּהן רעדט צו אים אַזױ ברידערלעך. און ער האָט דאָך געװוּסט, װאָסער אַ בעל-עבֿירה ער איז. יעדער מענטש װײס דאָך לב יודע מרת נפֿשו. האָט ער אָנגעהױבן תּשובֿה צו טאָן. ער האָט אָנגעהױבן צו זאָגן, װײ געשריגן, איך האָב דאָך אַזאַ חשובֿן חבֿר, װי אַהרן הכּהן. קוק, ער רעדט צו מיר מיט אַזאַ גרױסער ליבשאַפֿט. מוז איך אנהייבן תשובה צו טון. דאס איז געווען דער פשט פונעם משנה אז אהרן איז געווען אוהב שלום ורודף שלום, ער האט גערעדט צו יעדן מיט ליבשאפט, און ממילא מקרבן לתורה האט ער זיי צוריקגעברענגט צו תורה. יעצט, פון וואו האט אהרן הכהן גענומען דעם ליבשאפט? איז אהרן הכהן איז געווען א שפיגל וואס האט זיך אפגעטון אין הימל. אהרן הכהן האט אנגעצינדן די מנורה. ס'איז געווען דארט ניסים, ס'האט געברענט א גאנצע נאכט.
די מיטלסטע איז ארויפגעגאנגען. אהרן הכהן האט געוויזן, דאס וואס איך האב ענק אזוי ליב, דאס איז די ליבשאפט פונעם אייבערשטן, ס'איז נישט מיין ליבשאפט. איך בין נאר ממשיך די ליבשאפט פון אייבערשטן אויף די וועלט. און ממילא האט ער געהאט דעם כח צו רעדן צו יעדן איד מיט ליבשאפט, און דער איד האט אנגעהויבן צו פלאמען צום אייבערשטן. אונז דארפ'מיר פארשטיין, פונקט אזוי ווי ווען אונז האמיר העכערע מינוטן און אונז ווילמער טון דעם רצון פון אייבערשטן, אונז האמיר געגועים צו טון דעם רצון פון אייבערשטן, זאלט איר וויסן, דער אייבערשטער האט די זעלבע געגועים צו אונז און ער ווארט אויף אונז אונז זאל מיר דאווענען און אונז זאל מיר לערנען און אונז זאל מיר היטן תורה און מצוות און אונז זאל מיר נישט באליידיגן איינער דעם צווייטן, אוהב את הבריות און מקרבן לתורה. יעצט כ'האב געוואלט אביסל מסביר זיין וואס דאס איז געווען דער ענין פון אהרן הכהן, אהרן הכהן איז דער תורה שבעל פה, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו'ן והי' יהיה לך לפה, אהרן וועט דיר זיין פאר א מויל, אהרן איז תורה שבעל פה, ס'איז דא נצח והוד. דאס איז משה און אהרן, משה איז נצח, אהרן איז הוד, ס'איז משה און אהרן, משה איז תורה שבכתב און אהרן איז תורה שבעל פה. יעצט, דאס איז הויעך ענינים אין קבלה, אבער איך גיי עס מסביר זיין אזוי אז א יעדער בחור אין א ישיבה זאל קענען פארשטיין ווי ווייט חשוב ביים אייבערשטן איז יעדעס ווארט וואס ער לערנט תורה. די גמרא זאגט, ס'איז א פרקי דרבי אליעזר, אז דער אייבערשטער זאגט איך האב באשאפן די וועלט. ס'איז דא אויף דרום האב איך געלאזט אפן איין פלאץ און ווער ס'וויל דאס קענען פיקסן זאל עס גיין יעצט פיקסן ער זאל ענדיגן דאס וואס דער אייבערשטער האט נישט געענדיגט. וואס איז דער פשט פון דעם? אז דער אייבישטער האט געוואלט ווייזן פאר כל באי עולם, איך בין דער באשעפער, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, נישט נאר דו קענסט נישט באשאפן אזא וואונדער שיינע בריאה וואס איך האב באשאפן, וואס דער אייבישטער האט באשאפן, דו קענסט אפילו נישט פאררעכטן איין פלאץ איך האב נישט געענדיגט. דאס קענסטו אויך נישט פאררעכטן. למעשה. אין עניני תורה איז אויך די זעלבע זאך. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם תורה שבכתב, און ער האט אונז געגעבן דעם תורה שבעל פה. דעם תורה שבכתב קענסטו נישט צולייגן גארנישט. וואס דער אייבערשטער האט געגעבן, דאס קענסטו נישט רירן פון פלאץ. דער תורה שבעל פה. איז אבער אנדערש. דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט פאר אונז אז אונז זאל מיר זיך פלאגן אויף זיין הייליגע תורה, און אונז זעמיר מחדש חידושים. ס'איז דא א ווארט פון הייליגן ריזשינער, ער האט געזאגט, רבונו של עולם, דו האסט אונז געשיקט אין גלות מיט חמשה חומשי תורה, און קוק וואס אונז ברענג מיר דיר צוריק נאך אזא גלות. חזל, תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים. וואס דאס מיינט צו זאגן איז, אז דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט פאר יעדן איד, פאר מיר און פאר דיר און פאר יעדן בחור, פאר יעדן איד וואס פלאגט זיך אויף תורה האט דער אייבערשטער איבערגעלאזט זיין חלק אין תורה, און ווען א איד זיצט היינט און ער לערנט די הייליגע תורה און ער איז מחדש חידושים אפילו אין תש"ן, עיין ג. ס'איז נישט קיין חילוק אין וועלעכע צייט ער לעבט, איז ער פונקט אזוי גרויס ווי דער רשב א און די ריטב א בימיו וואס ער האט מחדש געווען חידושים. ס'איז מכולם מרועה אחד ניתנו ס'קומט פונעם זעלבן באשעפער, און ביים הייליגן באשעפער איז דאס פונקט אזוי חשוב. מיין תורה היינט אין ברוקלין, און ענקער תורה. פונקט אזוי ווי ס'איז געווען חשוב דעם די תורה פון די ראשונים, פון דעם רשב א אין בארצעלאנא, פון דעם רבינו יונה, און פון אלע ראשונים. ס'איז נישט קיין שום חילוק, דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט א פלאץ אויף די דרום זייט. וואס דאס האט ער געלאזט פאר אונז אז אונז זאל מיר משלים זיין דעם תורה שבעל פה. אוודאי מען טאר נישט סתם אזוי, מען קען דאך נישט סתם אזוי משלים זיין אן א פארוואס, ס'מוז האבן די כללים ברבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת בהם, ס'דא פון יתירות און חסרות אזוי ווי איך וועל שוין באלד ברענגען געוויסע גמרות. אבער אונזער תורה היינט איז ביים אייבערשטן פונקט אזוי וויכטיג, און ער קוקט ארויס דערויף פונקט אזוי ווי ער קוקט בימיו פונעם רשב א אויפן רשב א'ס תורה. אוודאי אונזער תורה קען נישט צוקומען צו אזא געוואלדיגע הייליגקייט און א קלארקייט ווי דער רשב א. אונז מוז מיר בויען אויף די אלע ראשונים, אונז קען מיר נישט אליינס מחדש זיין, דאס איז ווייל אונז זעמיר שוין אין עיקבתא דמשיחא, אונז זעמיר שוין ביים סוף, און אונזערע נשמות איז נישט אזוי אויסגעלייטערט, אבער למעשה דאס וואס א איד איז מחדש און ער פלאגט זיך אויף תורה, אפילו ער איז נישט מחדש, אז ער פלאגט זיך אויף תורה איז עס ביים אייבערשטן אזוי חשוב פונקט ווי די גרעסטע ראשונים. און מיט דעם מוז מען פארשטיין, די גמרא זאגט כל השומר שבת כהלכתו, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אויב די וועלט איז שוין לאנג געענדיגט, וויאזוי קענסטו ווערן א שותף מיטן? א איד אוינט א בילדינג אין מאנהעטן.

זעקס הונדערט טויזנט אותיות התורה, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן די תורה זעקס הונדערט טויזנט אותיות, ווייל דאס איז די זעלבע נשמות פון די אותיות התורה, און דער אייבערשטער האט נאך נישט געענדיגט אונז געבן די גאנצע תורה, ער געבט אונז אין יעדן דור עקסטערע צוביסלעך, לויט די תנאים, לויט די אמוראים, די גאנצע תלמוד בבלי וכולהו אליבא דרבי עקיבא, און ער געבט אונז דורך די ראשונים און די אחרונים. און געס וואט? ער געט אונז דורך מיר און דורך דיר, יעדער איד וואס ער זיצט און לערנט תורה באקומט געוואלטיגע השגות און ער קען ממשיך זיין דעם געוואלטיגן אור. ס'איז דא א מעשה אז דער הייליגער בית יוסף האט עפעס נישט פארשטאנען אמאל א גמרא, א סוגיא, זיך שטארק געפלאגט, ער איז אריינגעגאנגען אין בית מדרש, האט ער געזען ווי צוויי אינגלעך לערנען און זיי לערנען עס אפ, אויף דעם אופן ווי ער, נאך זיין פלאגן, איז אים אויסגעקומען אז דאס איז דער פשט. האט ער געהאט גרויס חלישות הדעת, האט אים דער מגיד געזאגט, ער האט געהאט א מגיד דער בית יוסף, האט ער אים געזאגט זאלסט פארשטיין, ווען דו האסט זיך געפלאגט און דו האסט עס ממשיך געווען אויף די וועלט, קען עס שוין יעדער איינער אויפפיקן. ס'איז אזוי ווי א רעדיאו טרענסמיטער, ס'טרענסמיט, יעדער וואס האט אויפן זעלבן פריקווענסי זיין רעדיאו אנגעשטעלט קען דאס הערן.

און אזוי האט זיך געצויגן די השתלשלות פון די וועלט. יעצט, משה רבינו האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים. נאכדעם זענען מיר געגאנגען אין די מדבר און מען האט אונז געגעבן די תורה, ס'איז געווען ו' סיוון. און נאכדעם איז משה רבינו נסתלק געווארן און יהושע בן נון האט איבערגענומען, און פון יהושע איז עס אריבערגעגאנגען צו די זקנים אדער צו די שופטים, אין דעם איז שוין דא א שטיקל אן אריכות, ווייל שטיין שטייט אין די משנה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יעצט קומט אויס אז נאך משה רבינו איז געקומען יהושע בן נון. יעצט ס'שטייט אבער אויכעט יהושע האט עס איבערגעגעבן לזקנים. אונז געפינען מיר נישט וואו ס'דא אזא מין זאך ווי זקנים. אונז געפינען מיר גראד, נאך יהושע איז געווען שופטים. וואו זענען די זקנים? איז דא דער מאירי און אויכעט רבי דוד קמחי דער רד"ק זאגט אז דאס וואס עס שטייט אין די משנה מסכת אבות ויהושע לזקנים אז די שופטים דאס זענען די זקנים ס'איז נישט געווען עקסטרע ס'איז אינאיינעם. יעצט אין סדר הדורות שטייט אנדערש אז די זקנים זענען כלב בן יפונה און פנחס בן אלעזר, יעצט וויאזוי עס זאל נישט זיין איז דא דא די שופטים און די זקנים, יעצט די שופטים זענען געווען זייער אסאך, די גמרא ברענגט מסכת סוכה דף כז, ברענגט די גמרא, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופטים. און רש"י זאגט דארטן אז ס'שטייט נישט מפורש אז ס'איז געווען פון אלע שבטים, אבער אזוי זאגט דארטן די גמרא. מ'האט געפרעגט ר' אליעזר'ן שאלות אין הלכות סוכה און ער האט נישט געוואלט ענטפערן, האט ער גערעדט פון אנדערע עניינים. יעצט, ס'איז געווען. דער צווייטער שופט וואס אידן האבן געהאט איז געווען עתניאל בן קנז. די גמרא זאגט אז ס'איז פארגעסן געווארן זייער אסאך הלכות, ג' מאות הלכות, ס'איז דא אנדערע אין א מדרש שטייט ס'איז פארגעסן געווארן ג' אלפים. הלכות בימי אבלו של משה, און עתניאל בן קנז האט עס צוריק געברענגט בפלפולו. יעצט שטייט אזוי אין מסכת תמורה דף טז, אלף טויזנט ושבע מאות און זיבן הונדערט קל וחומר וגזירה שוות נשתכחו בימי אבלו של משה, וכולם. החזירם עתניאל בן קנז מתוך פלפולו. און דאס ווערט אויך געברענגט אין מדרש אז האבן געוואלט הרג'נען יהושע בן נון ווייל ער האט פארגעסן. איינער פון די שופטים דער עלעפטער שופט איז געווען עצבון, עצבון זאגט די גמרא דאס איז בועז, ער איז געווען פון שבט יהודה. על כל פנים דער שופט עתניאל בן קנז האט געהייסן יעבץ. יעצט לויט איין שיטה אין די גמרא איז די בית דין של יעבץ האט מתקן געווען די שיעורים, מסכת תמורה דף טז עמוד א', אנדערע דעה אין די גמרא אז ער האט עס נישט מתקן געווען נאר האט עס צוריק געברענגט מיט זיין פלפול. על כל פנים דאס זענען געווען די השתלשלות וויאזוי עס איז געגאנגען מיט שופטים, די גמרא ברענגט אין מסכת ברכות דף נד עמוד א' אז ער האט מתקן געווען אז מען זאל גריסן יעדן מענטש בשלום חברו בשם, פון ווי וועל איך לערנען עס ארויס פון בועז? ער האט געזאגט פאר די וואס זיי שניידן, השם עמך. בעצם יעצט נאכדעם וואס איז שוין דורכגעגאנגען יהושע בן נון די שופטים און די זקנים זענען געקומען די נביאים, נאך די נביאים זענען געקומען די אנשי כנסת הגדולה, עזרא הסופר האט ארויף געברענגט די אידן. נאכדעם וואס די וועלט איז געשטאנען דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַצן יאר איז ער ארויפגעקומען פון בבל און ער האט מתקן געווען אסאך תקנות. דער רמב"ם זאגט אויף א פלאץ אז וואו ס'שטייט אנשי כנסת הגדולה איז עס געווען עזרא הסופר און מיט אים זענען נאך געווען הונדערט און צוואַנציק נביאים וואס זיי זענען געווען בעלי רוח הקודש און מרדכי הצדיק איז אויכעט פון זיי. יעצט, כ'האב געזאגט אז ס'איז געווען די נביאים און די אנשי כנסת הגדולה. יעצט די נביאים ווערן אויך אפגעטיילט אויף די נביאים הראשונים און די נביאים האחרונים. אנפאנג פונעם דריי טויזענטסטן איז זענען געווען די נביאים הראשונים. די גמרא זאגט אין מסכת סוטה דף מ"ח עמוד ב' מאן נביאים הראשונים, ווער זענען זיי געווען? זאגט די גמרא שמואל דוד און שלמה. שמואל איז גע שמואל הנביא, ער איז אויך געווען א שופט, ער איז געווען דער זעכצענטער שופט, און נאכדעם איז געווען דוד און שלמה, דוד המלך, דוד המלך האט געקעניגט זיבן יאהר אין חברון און דריי און דרייסיג יאהר אין ירושלים, נאכדעם איז געווען שלמה המלך. ער איז געווען צוועלף יאר אלט ווען ער איז געווארן קעניג, דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו בויען דעם בית המקדש, דעם פערדן יאר וואס ער האט געקעניגט, און מען האט עס געענדיגט נאך זיבן יאר. יעצט וואס די תקנות זענען געווען פון דוד המלך, דוד מיט שלמה, איז קודם כל איז געווען אז מען זאל זאגן די ברכה בונה ירושלים אין ברכת המזון, דאס איז די דריטע ברכה. יעצט, באמת איז דא אסאך קשיות אויף דעם, ס'שטייט דאך ברכת המזון איז מן התורה, די תירוץ איז פשוט, ווען דו זאגסט רבונו של עולם אזוי ווי די קינדער זאגן, כ'האב אזא הנאה, אין אלע חדרים הער איך ווי די קינדער זאגן רבונו של עולם איך דאנק דאנק דיר שטארק פאר די גוטע עסן, האסטו געבענטשט דעם אייבערשטן מיט אלע כוונות. אז צו זאגן די ברכה פונקטליך וויאזוי מ'האט מסדר געווען מטבע שטבעו חכמים, דאס האט מתקן געווען דוד און שלמה. דוד המלך האט אויך מתקן געווען מאה ברכות בכל יום, האט אויך מתקן געווען מען זאל איינטיילן די רויב גלייך, די וואס זיי גייען אין מלחמה און די וואס זיי זיצן אין די קאך געבט מען גלייך. שלמה המלך האט מתקן געווען עירובין, נטילת ידיים, ער האט אויך מתקן געווען שניות לעריות. ער האט אויך מתקן געווען א חסד פראגרעם אז ער געבויעט צוויי טויערן אין בית המקדש וואס. יעדער וואס איז געקומען עולה רגל זיין איז דארט אריין געגאנגען, איין טויער איז געווען פאר חתנים און איינס פאר אבלים, אזוי זאגט דער פרקי דרבי אליעזר פרק י"ז, ראה שלמה שמידת גמילות חסדים גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ער האט געזען אז די מידת גמילות חסדים איז גרויס פארן אייבערשטן, און כשבנה בית המקדש ווען ער האט געבויט דעם בית המקדש בנה שני שערים האט ער געבויט צוויי שערים איינס פאר חתנים ואחד לאבלים און למנודים, די אבלים און די מנודים די וואס זענען אין חרם גייען אינאיינעם מיט די אבלים. והיו ישראל הולכים בשבתות, און די אידן האבן זיך געגאנגען אין שבת ויושבין בין שני שערים הללו. און זיי האבן זיך געזעצט צווישן די צוויי טויערן. והנכנס בשער חתנים ווער איז אריין די שער חתנים היו יודעים שהוא חתן והיו אומרים לו זיי האבן געזאגט. השוכן בבית הזה ווער ס'רוהט אין דעם הויז מיינט מען דער הייליגער באשעפער. ישמחך זאל דיך דערפרייען בבנים און בבנות מיט יונגלעך און מיט מיידלעך. והנכנס בשער האבלים, ווער ס'איז אריין אין די שער האבלים, היו אומרים לו האבן זיי אים געזאגט השוכן בבית הזה ינחמך, כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתם בגמילות חסדים, אז אלע אידן זאלן יוצא זיין אז זאלן טון גמילות חסדים. נאכדעם איז געווען חזקיהו המלך, ברענגט די גמרא מסכת מכות. איז רש"י זאגט דארטן אדער דער ריב"ן אין מכות איז דארט דא דער ריב"ן, זאגט ער אז חזקיהו המלך האט מתקן געווען צוויי תקנות, איינס איז אז זאל זיין מען זאל נישט מקבל זיין פון די לוויים וואס האבן געדינט עבודה זרה זאל מען נישט מקבל זיין פון זיי קיין שום מתנות פארן בית המקדש, די צווייטע האט ער מתקן געווען מען זאל ארויף ברענגען אויף ירושלים אין בית המקדש מעשר ירק און מעשר אילן. הגם מן התורה דארף מען דאך נישט געבן קיין מעשר ירק און מעשר אילן, אבער אזוי ווי עס איז געווארן זייער נפרץ אז אידן האבן נישט געגעבן קיין ראשית דגן תירוש ויצהר און דבש, און זיי האבן נישט געגעבן קיין תבואה פונעם פעלד, האט ער געמאכט א תקנה אז מען זאל אפילו ברענגען מעשר ירק און מעשר אילן. דאס איז געווען חזקיהו המלך'ס תקנות. נאכדעם איז דאס זענען געווען די תקנות פון די נביאים הראשונים. שפעטער קומען די אנשי כנסת הגדולה, די אנשי כנסת הגדולה, ס'איז דא זייער אסאך זאכן. איך האב צאמגענומען פון ש"ס זייער אסאך זאכן. ס'איז קודם טאר און קוים מיט דא די פֿיר און צוואַנציק משמורות פון כהנים און לוויים, מעמדות, מ'זאל זאגן מעמדות ווען ווייל קיין נישט יעדער האט געקענט זיין ווען מ'האט מקריב געווען זיין קרבן, הלל. הלל איז אויך א תקנה פון די פון די נביאים הראשונים. נאכדעם איז דא די פיר תעניתים. נאכדעם איז דא ארומצורינגלען די מזבח אין סוכות. און נאכדעם איז דא די צוויי ימים טובים פון גליות און פון ראש השנה, הפרשת תרומות ומעשר אין בבל און מצרים, און דאס זאל זיין די דין פון די עשרת השבטים זאל זיין א דין ווי גוים, און אויכעט עונג שבת, וקראת לשבת עונג, דער הייליגער חתם סופר אין תשובה אורח חיים סימן ר ח, און ס'איז אויכעט געברענגט. אין מהר ץ חיות שרייבט ער אז דאס וואס שטייט וקראת לשבת עונג דאס איז א תקנת נביאים ווייל דער פסוק שטייט דאך אין ישעי' נ ח פסוק י ג וקראת לשבת עונג דעם קידוש אונז זאג מיר דאס האבן דאך די נביאים מתקן געווען זאגט ער אזוי שבתורה אין זכר אלא לאכול שלש סעודות מן התורה דארפסטו נאר עסן דריי סעודות כל שהן נישט קיין חילוק וואס דו עסט איז גוט. אבל לא לעונג, ששמחה ביום טוב היא מן התורה, שמחה אין יום טוב איז מן התורה אבער נישט שבת, ווייל עונג שבת איז א תקנת נביאים, אזוי זאגט דער הייליגער חתם סופר אז דאס איז א תקנת נביאים. איז די אנשי כנסת הגדולה האבן אויך מתקן געווען זייער אסאך תקנות, אזוי ווי איך האב שוין געזאגט דער רמב ם זאגט זיי האבן געהאט הונדערט און צוואנציג זקנים, דאס איז געווען עזרא הסופר, געווען א כהן, חגי, זכריה, מלאכי, ישוע, שריה, רעליה, זרובבל בן שאלתיאל, נחמיה בן חכליה, און דניאל, חנניה, מישאל, ועזריה, און מרדכי בלשן. על כל פנים, עס איז א אינטערעסאנטע רש י אין מסכת מנחות, דף סמך ד, אז מרדכי האט געלעבט פיר הונדערט יאר. מרדכי איז דאך געווען אום סוף פון מלכות חשמונאים, און רש י זאגט אז דאס איז געווען די צייט פון אחשורוש. אויך תוס' אין בבא קמא דף פ ב עמוד ב דיבור המתחיל ועל אותה שעה, זאגט תוס' אז ס'איז נישט געווען דער זעלבער מרדכי, נאר ווער ס'האט געקענט די אלע לשונות האט מען אים גערופן אויפן נאמען פונעם מרדכי. על כל פנים, דאס זענען די זאכן וואס מ'האט מתקן געווען. יעצט איז דא אזוי, די תקנות, די גמרא ברענגט אין מסכת בבא קמא, דף פ בית עמוד בית עמוד א' ברענגט דארטן די גמרא עטליכע תקנות פון קודם ברענגט די גמרא די צען תקנות פון יהושע'ן נאכדעם ברענגט די גמרא די תקנות עזרא אז עזרא האט מתקן געווען געוויסע תקנות ס'איז א גאנץ אריכות דארטן אין די גמרא איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם על כל פנים עזרא הסופר האט אויך צוגעלייגט אסאך זאכן צו די תקנות. נאכדעם איז דא די תקנות פון די חשמונאים. ס'איז די שמונת ימי חנוכה, און אויך אז מען זאל מזכיר זיין שם שמים בשטרות. נאכדעם איז דא די תקנות פון יוחנן כהן גדול, אין די משנה סוף מעשר שני פרק ה משנה ט ו שטייט דארטן אז ס'איז דא עטליכע תקנות וואס יוחנן כהן גדול האט מתקן געווען. עכ"פ דאס איז דער וועג וויאזוי. עס איז אלס צוגעקומען חלקים פון תורה שבעל פה, ווייל דארט אין די גמרא אין מסכת בבא קמא רעכנט די גמרא אויס קודם די תקנות פון יהושע נאכדעם ווייל מען רעדט שוין פון יהושע רעדט די גמרא פון עזרא הסופר, און אז מען רעדט שוין פון עזרא הסופר רעדט מען פון זיינע תקנות. נאכדעם איז צוגעקומען די תקנות פון די הייליגע חזל פון די תנאים. אנגעהויבן האט זיך עס מיט די זוגות, דאס איז אין אבות פרק א', נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן צו די תנאים, און פארן חורבן בית המקדש און נאכן חורבן בית המקדש, נאכדעם איז עס אריין צו די אמוראים, און ביז ס'איז געווען רב אשי און רבינא, זיי זענען געווען די לעצטע בעלי הוראה, אזוי ברענגט די גמרא אין בבא מציעא דף פ ו. נאכדעם איז געקומען די סבוראים וואס איז געווען אין בבל, נאכדעם איז געווען די גאונים וואס איז געווען אין בבל, נאכדעם איז געווען די ראשונים און די אחרונים, און אזוי האט יעדער צוגעלייגט א חלק צום תורה שבעל פה, דאס איז אונזער שס, שס בבלי, שס ירושלמי, און אזוי ווייטער, נאכדעם זענען געקומען. די ראשונים איז געווען די גרויסע תקנות פון רבינו גרשון, די תקנות שום, שום דאס איז שפרייע, ווארמייזע און מאגענצע, און נאכדעם איז געווען די תקנות אחרונים, איז געווען אין אלע קהילות געוויסע תקנות למגדר מילתא און נאך אזאלכע זאכן, און אויף וויאזוי מען זאל זיך, ציון משמרת הצניעות, וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן. און די אלע זאכן איז א חלק פון אונזער תורה שבעל פה וואס אונז כביכול האמיר צוגעלייגט צו די הייליגע תורה שבכתב וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן וואס דארט טאר מען דאך נישט רירן גארנישט און דאס איז די אמת'ע פרייד פונעם אייבערשטן וואס אונז לייג מיר צו צו די זאכן יעצט קודם מ'זאל פארשטיין ווי שטייט בכלל אז מ'מעג צולייגן? צו תורה שבכתב טאר מען נישט, איז אלה הדברים לא פחות ולא יותר. פון וואנעט ווייסט מען נעמט אז מ'מעג צולייגן די אלע זאכן וואס מ'האט צוגעלייגט? דאס האב איך געוואלט פארלערנען קודם.

וואסערע א סייג מאכן מענטשן צו די הייליגע תורה? זאגט ער אזוי, הוי אומר ס'שטייט אין פסוק ויקרא קפיטל י"ח ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה, מ'זאל נישט אנרירן א אישה נידה. יכול, איך האב געוואלט מיינען יחבקנה, מ'זאל זי ארומהאלטן וינשקנה און מ'זאל זי קישן. וידבר עמה בדברים בטלים און מען זאל רעדן בדברים בטלים, עטס זעהט ס'איז א מורא'דיגער אבות דרבי נתן, שטייט דא נישט אז מען זאל רעדן דברי חשק טאר מען נישט, שטייט דברים בטלים טאר מיט א ווייב נישט רעדן ווען זי איז נישט ריין, תלמוד לומר לא תקרב. יכול איך האב געוואלט מיינען ישן עמו בבגדיה על המיטה, זיי מעגן שלאפן אויף איין בעט, ער מעג מיט אין זיינע קליידער און זי מיט אירע, תלמוד לומר לא תקרב.

איז רוח החכמים נוחה הימנה, האבן די חכמים דאס ליב, וכל המתקשטת עצמה בימי נדתה, אין רוח החכמים נוחה הימנה. די גמרא זאגט, רבי עקיבא זאגט און ס'איז געפסקנט אין שלחן ערוך, בקושי האט מען מתיר געווען פאר א אשה נידה זאל זיך אנציען, נאר כדי שלא תתגנה על בעלה, האט רבי עקיבא געזאגט מעגסט אבער דאס אלץ סייגים וואס די חזל האבן אונז געמאכט, דאס איז וואס אונז געמער צוריק פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אונז נאר געזאגט אז מען זאל נישט טוהן, האט מען געוואלט מיינען אז מען טאר נאר נישט וואוינען מיט איר, אבער די אלע סייגים ארום און ארום דאס איז דאס הייליגקייט פון כלל ישראל וואס אונז כביכול געמער דעם אייבערשטן יעצט. אין אבות דרבי נתן פרק ב' שטייט ווייטער מעשה באדם אחד ס'איז געווען א מעשה מיט א מענטש שקרא הרבה ער האט אסאך מקרא געלערנט ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים ער האט אלעס געטוהן ער האט געלערנט און ער האט באדינט תלמידי חכמים ומת בחצי ימיו ער איז געשטארבן ביי די דרייסיג יאר צו ביי וויפיל והיתה אשתו נוטלת תפילין וחוזרת בבית בתי כנסיות ובתי מדרשות און די פרוי האט גענומען די תפילין איז ארום געגאנגען אין אלע בתי מדרשים והיתה צועקת און זי האט געשריגן ובוכה זי האט געוויינט ואמרה און זי האט געזאגט רבותינו רעבעס לערנטס מיך אויס שטייט אין די תורה כי הוא חייך ואורך ימיך די תורה גיבט לאנג לעבן בעלי מיין מאן שקרא הרבה האט אסאך געלערנט מקרא ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו וואס איז ער אזוי יונג געשטארבן, ווי דער כי הוא חייך ואורך ימיך וואס עס שטייט אין דברים אין קאפיטל ל. איז ס'איז נישט גע לא היה אדם שהשיב לה דבר, יעדער האט זיך צוגעמאכט דאס מויל, זענען שולדיג געבליבן א תשובה, מ'האט נישט געוואוסט צו ענטפערן פאר די פרוי, זי איז דאך גערעכט. פעם אחת נזדמן לה אליהו הנביא ז ל, אליהו הנביא האט זיך פארשטעלט ווי א איד אין בית מדרש, ואמר לה האט ער געזאגט בתי מיין טאכטער מפני מה את בוכה וצועקת וואס שרייסטו און וויינסטו, אמרה לו האט זי געזאגט אזוי רבי בעלי מיין מאן שקרא הרבה האט אסאך געלערנט מקרא ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו, פארוואס איז ער געשטארבן אזוי יונג? אמר לה האט ער איר געפרעגט. כשבאת בנדתך. כל אותן ימים ראשונים מה היה אצלך, וואס איז געווען אין די טעג ווען דו ביסט געווען א נדה? אמרה לו האט זי געזאגט, רבי חס ושלום לא נגע בי אפילו באצבע קטנה שלי, האט מיך נישט אנגערירט אפילו מיט א שפיץ פינגער, אלא כך אמר לי, ער האט מיר אזוי געזאגט, אל תיגע בכלים, זאלסט אפילו נישט אנרירן מיינע כלים, שמא תביא לידי ספק. ביסט דאך געווען א הייליגער איד. איז כל אותן ימים אחרונים מה היה אצלך וואס איז געווען אין די אין די ריינע טעג, ס'איז דא די פינעף טעג וואס מען זעהט דם צו מען מוז ווארטן אפילו מען זעהט נישט דם וועגן פולטת שכבת זרע און און וואס איז געווען מיט די אנדערע טעג? האט זי געזאגט אמרה רבי אבער דעמאלטס יא אכלתי עמו האב איך געגעסן מיט אים אויף איין טיש און אין איין טעלער ושתיתי עמו איך האב געטרינקען וישנתי עמו בבגדי על המיטה איך בין געשלאפן אויף איין בעט מיט אים נאר וואס איז ס'איז געווען מיינע קליידער עקסטער און זיינע ובשרו לא נגע בבשרי, זיי האבן זיך נישט אנגערירט איינער מיטן אנדערן. אמר לה האט ער אנגעזאגט און ס'שרייט אליהו הנביא איז שוין געקומען פון יענע וועלט און נישט פון די וועלט ווען האט דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז זי זאל ארומגיין פארשעמען די תורה, אמר האט ער געזאגט ברוך המקום שהרגו, געלויבט איז דער אייבערשטער האט אים געהארגעט שכך כתוב בתורה אזוי שטייט אין די תורה אין ויקרא י ח, ואל אישה ב.

עם בתו מיט זיין טאכטער מפני דעת הבריות. און מענטשן וועלן זאגן, ע ע ווער ווייסט וואס זיי טוען דארט. לא יספר עם אישה בשוק ער זאל נישט רעדן מיט א פרוי אין די גאס ואפילו עם אשתו, פארוואס? די גמרא זאגט עס ווייל שאין הכל בקיאין בקרוביו. דער חזון איש אין בני ברק האט געלייגט א מורא'דיגן דגוש אז מען זאל נישט גיין שפאצירן מיט די ווייב. ער האט געטענה'ט ס'איז א חזל שאין הכל בקיאין בקרוביו און דאס קענסטו נישט רוקן פון פלאץ. ס'איז נישט קיין חומרות. ואין צריך לומר עם אישה אחרת זאל ער אוודאי נישט רעדן מיט א פרעמדע פרוי מפני טענת הבריות, און לא ילך אדם אחר אישה בשוק ער זאל נישט נאכגיין נאך א פרוי אין די גאס אפילו עם אשתו, אפילו זיין אייגענע פרוי ואין צריך לומר עם אישה אחרת מפני טענת הבריות וואס מענטשן וועלן זאגן, זיי וועלן רעדן נאך. נאמר כאן לא תקרבו דא שטייט לא תקרבו ונאמר להלן לא תקרב, לדבר המביא לדבר עבירה לא תקרב, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לה. זאלסט דיך דערווייטערן פון א כיעור און פון א דומה, לפיכך אמרו חכמים האבן די חכמים געזאגט הרחק מחטא הקל, זאלסט דיך מרחק זיין פון א גרינג חטא שמא יביאך לחטא חמור, עס וועט דיך ברענגען צו א הארבע עבירה. בקיצור, זעט מען פון דעם אז אונז לייג מיר צו תורה שבעל פה, נישט אונז, די הייליגע חזל מיט זייער ייחוס. בקיצור, נאכדעם זאגט ווייטער דער אבות דרב נתן, איזה סייג עשה משה לדבריו, ווי האט משה רבינו צוגעלייגט סייג, אז ס'שטייט אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט, ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר, לא רצה משה הצדיק לומר להם לישראל כדרך שאמר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו האט נישט איבערגעזאגט אזוי ווי דער אייבערשטער האט געזאגט אלא כך אמר להם והיו נכונים ליום השלישי. נישט היום ומחר, נאָר דעם דריטן טאָג. אל תגשו אל אשה, זאָלט איר זיך נישט אָנגענענטן צו אַ פֿרוי, והוסיף להם משה יום אחד מדעתו. ער האָט צוגעלייגט אַן אייגענעם טאָג. אמר משה, האָט משה געזאָגט, ילך איש אצל אשתו, אַ מענטש וועט וואוינען מיט זיין פֿרוי, ותצא ממנה שכבת זרע ביום הגימל. ויהיו טמאים, ונמצא ישראל מקבל דברי תורה בסיני, מהר סיני. אלא אוסיף להם כ'זאָל צולייגן יום שלישי דעם דריטן. טאג, כדי שלא ילך איש אצל אשתו, ולא תצא ממנה שכבת זרע, און ביום השלישי ויהיו טהורים. דאס איז פארוואס מען ווארט פינף טאג אויך אדער די ספרדים פיר טאג, ווייל די פולטת שכבת זרע. איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם גאנצן ענין, אבער די אינגעלייט וועלן פארשטיין וואס דאס הייסט. משה רבינו געוואלט אז אפילו די פרויען זאלן זיין ריין צו קבלת התורה. מורא'דיגע זאך, ונמצא מקבלים תורה בטהרה מהר סיני. זה אחד מדברים שעשה משה, ס'איז איינע פון די זאכן וואס משה רבינו האט געטון, והסכים דעתו לדעת המקום, ער האט דער אייבערשטער האט מסכים געווען, און משה רבינו האט משיג געווען אז דאס איז דער אמת'ער רצון פונעם אייבערשטן. יעצט איז דא אין דעם א תוספות, און תוספות זאגט אז אויב אזוי אז ער האט גע'דרש'נט א קל וחומר, די גמרא ברענגט ער געווען דרשנ'ט א קל וחומר און פרעגט תוס' נו דעמאלטס וואס הייסט הסכים דעתו לדעת המקום אה ס'שטייט דאך אזוי ס'שטייט דאך אזוי אין די תורה איז זאגט תוס' אז ס'נישט אינגאנצן א דרש תוס' דיבור המתחיל ומה אה זאגט תוס' פארוואס איז נישט א באמת'ן א הונדערט פראצענטיגע דרש ווייל די אידן האבן זיך אויפגעפירט דעמאלטס אזוי הייליג כ'האב ענק שוין געזאגט די אידן זענען געשטאנען פון ראש חודש און זיי האבן געזאגט אהבה רבה וואס זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן ותן בלבנו בינה, זיי האבן נישט אין זינען געהאט גארנישט עפעס אנדערש נאר דאס, איז ממילא האבן זיי געלעבט אין אזא גרויסע קדושה אז מען האט נישט געדארפט אנזאגן די אידן נאך א טאג ווייל עס וואלטן קיינער נישט אהיים געגאנגען צו די פרוי עניוועי. ס'איז געווען צו א הויעכע מאמענט פאר כלל ישראל אזוי ווי איך האב נישט נאכגעזאגט דער אור החיים הקדוש זאגט אז דער אייבערשטער איז געזעסן צוויי טויזנט אין פֿיר הונדערט אַכט און פֿערציק יאר און געווארט אויף דעם טאג וועגן דעם כביכול דער אייבישטער איז אינגאנצן ווען ער האט פארציילט ביום ההוא באו מדבר סיני איז מיט אזא התלהבות האט ער דאס פארציילט אז נאכדעם האט ער ערשט געזאגט ויסעו מרפידים זענען ארויס פון רפידים איז א אריכות וואס כ'האב שוין גערעדט איך וויל עס נישט יעצט איבערגיין על כל פנים נאך א זאך האט משה רבינו געטון שבר את הלוחות ער האט צובראכן די לוחות והסכימה דעתו לדעת המקום און נאך א זאך פירש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום. יעצט, חזקיהו מלך יהודה האט אויך געטוהן זאכן און דער אייבערשטער האט מסכים געווען, איינס איז אז גנז ספר הרפואה, והסכימה דעתו לדעת המקום. כיתת ער האט צעבראכן נחש הנחושת והסכימה דעתו לדעת המקום. ס'איז געווען דער נחש הנחושת, האט מען גערעדט לשון הרע, געקומען שלענג און דער נחש הנחושת האט עס אוועקגענומען. איז. געווען מענטשן וואס האבן גערעדט לשון הרע און זיי האבן עס גענוצט אזוי ווי א ווי מען זאגט אזוי ווי א כישוף זאך, מען איז געלאפן צו דעם שלאנג און עס האט נישט געביסן, ער איז געגאנגען חזקיהו המלך און ער האט עס צוקראכט און צוהאקט און עס איז נישט געבליבן קיין זכר דערפון. אויך והסיר את הבמות והמזבח והסכימה דעתו לדעת המקום. אזוי ווי שטייט אין דברי הימים יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו ויאמר ליהודה ולירושלים לאמור לפני מזבח אחד נאר אויף איין מזבח תשתחוו ועליו תקטירו דאס האט ער געטוהן וואס דער אייבערשטער האט מסכים געווען נאך א זאך האט ער געטוהן סתם מי גיחון ער האט פארשטאפט די מי גיחון והסכימה דעתו לדעת המקום שנאמר יחזקיהו סתם את מי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דוד ויצלח יחזקיהו בכל מעשיו ער האט עס געמאכט אז ס'זאל נישט גיין פון אויבן דער גיכן נאר פון אונטן. יעצט אין דעם איז אויך דא א גאנצע אריכות, איך וויל אפילו נישט יעצט אנהייבן אריינצוגיין ווייל ס'איז צו צו א לאנגע אריכות וויאזוי ער האט געמאכט ריראוטעד דאס גאנצע וואסער און וויאזוי ס'איז פארשריבן אז א חלק האבן פון די זייט געבוירט און א חלק פון די, ס'איז זייער אסאך זאכן אבער כ'וויל נישט יעצט אריינגיין יעצט. נאכדעם זאגט ער ווייטער אין פסוק ה' קאפיטל ה' דארט אין אבות דרבי נתן איזהו סייג שעשה איוב, וואס האט איוב געטוהן? הרי הוא אומר ס'שטייט אז איוב איז געווען איש תם, א ערליכער וישר, וירא אלקים וסר מרע, זאגט ער זאגט די מדרש דער אבות דרבי נתן מלמד שהרחיק איוב את עצמו מדבר הווי המביא לעבירה, נישט עבירה האט ער נישט געטון, א זאך וואס קען צוברענגן צו אן עבירה, און אויכעט ומן הכיעור ומן הדומה לכיעור, זיך פארווייטערט פון א. וואס מיינט דאס? הוי אומר ס'שטייט אין איוב קאפיטל ל"ה ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה אויף א מיידל. לכאורה אז איינער וויל קוקן קען ער דאך האבן א תירוץ איך וויל מיט איר חתונה האבן איז. זאגט ער מלמד שהחמיר איוב על עצמו ולא נסתכל אפילו בבתולה און אויף א מיידל האט ער נישט געקוקט והלא דברים קל וחומר ומה אם בתולה זו שאם ירצה ישאנה לעצמו ווען ער וויל קען ער זי דאך נעמען פאר זיך אדער לבנו פאר זיין זון אדער לאחיו אדער לקרובו פונדעסטוועגן דאך האט ער אפילו אויף א מיידל נישט געקוקט החמיר איוב על עצמו ולא נסתכל בה איז כל שכן אשת איש על אחת כמה וכמה. איז ומפני מה החמיר איוב על עצמו ולא נסתכל אפילו בבתולה, פארוואס האט ער דאס געטון אז ער האט נישט געקוקט אפילו אויף א מיידל, מפני שאמר איוב, איוב האט געזאגט אזוי שמא אסתכל אני היום, כ'וועל אויף איר היינט קוקן און ס'וועט מיר מורא'דיג געפעלן. ולמחר יבוא איש אחר וישאנה, מארגן וועט קומען אן אנדערער וועט זי אויסכאפן, ער וועט חתונה האבן מיט איר, ונמצא שאני מסתכל באשת איש. דאס אז איך קוק אויף אן אשת איש יעצט. אין דעם אבות דרבי נתן דא אזויפיל ספרי מוסר, אסאך זאגן אז אפילו ווען ער קוקט יעצט וועט אים בלייבן דער געדאנק. כ'האב אמאל גערעדט מיט איינעם האט ער מיר געזאגט ער האט אמאל געזען א מיידל ביי א באשאו זאגט ער האט שוין חתונה געמאכט קינדער און דאס מיידל גייט אים נאך היינט נישט ארויס פון קאפ זי איז שוין אן אלטע באבע. מסתמא האט זי שוין פארלוירן אירע פראנט טיט אויכעט און זי איז שוין מיעס אויכעט. נאר וואס? דאס איז די זאך. און אנדערע ספרים זאגן ניין, אז ער וועט נישט וויסן אז ס'איז שוין אן אשת איש, דאס מיינט אז ער וועט קוקן אויף אן אשת איש. ס'איז דא אין דעם א גאנצער מהלך, אבער דאס איז אויך נישט וואס איך וויל יעצט אריינגיין. איזהו סייג, זאגט ער ווייטער, דער אבות דרבי נתן אין סעיף ו' אין פרק ו', איזהו סייג שעשו נביאים לדבריהם. נו, דאס איז שוין הויעכע זאכן וואס כ'וויל נישט אריינגיין אפילו. ווען זיי האבן געזאגט געוויסע זאכן אין די נבואה, האבן זיי גערעדט מיט אזאלכע באהאלטענע זאכן, אבער נישט ווייל מען וואלט נישט געקענט פארשטיין, למשל זאגן עין השם, יד השם, די אלע זאכן, דאס איז מורא'דיגע זאכן וואס איך וויל אפילו נישט אין דעם אריין. נאכדעם זאגט ער ווייטער אין סעיף ז', איזהו סייג שעשו כתובים לדבריהם, וואס ער האט כתובים געמאכט, הרי הוא אומר ס'שטייט, הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה, אז מען זאל נישט גיין נאנט צו אזוינע, אזוי שטייט אין משלי ה', זאגט ער אזוי, הרחק מעליה דרכך זה אפיקורסות, שאומרים לו לאדם אל תלך בין אפיקורסים, זאלסט נישט גיין דארט ווי מענטשן זענען אפיקורסים, ואל תכנס לשם שמא תכשל בה, וועסט נכשל ווערן, ואם אתה בוטח אני בעצמי, שאף על פי שאני הולך שם איני נכשל. אפילו דו ביסט זיכער אז דו ביסט גענוג שטארק דו וועסט נישט נכשל ווערן, שמא תאמר שומע אני את דבריהם וחוזר בי. זיי וועלן אריינווארפן אזא גיפט אין זייערע זאכן אז דו וועסט גאר זאגן אז דו האסט חרטה פון דעם אידישן וועג. תלמוד לומר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים. דבר אחר נאך א פשט הרחק מעליה דרכך זה זונה. שאומרים לו לאדם אל תלך בשוק זה גיי נישט אין די גאס ואל תכנס במבוי זה פארוואס שזונה יש שם נאה ומשובחת איז דא א זייער א שיינע זונה והוא אומר בוטח אני בעצמי ער זאגט איך בין זיכער איך וועל נישט נכשל ווערן שאף על פי שאני הולך לשם איני נכשל בה אמר לו ער זאגט פאר אים אף על פי שאתה בוטח בעצמך אל תלך לשם אפילו דו ביסט זיכער אז דו וועסט נישט נכשל ווערן זאלסטו נישט גיין דארט שמא תכשל בה. הרי אמרו חכמים שלא ירגיל אדם לעבור על פתח זונה שנאמר כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. נאכדעם שטייט ווייטער וואסערע סיאג האבן די חכמים געמאכט, די חכמים האבן געזאגט אז מען קען ליינען א גאנצע נאכט אבער מען זאל נישט ווארטן מען זאל נאר ליינען קריאת שמע און דאווענען מעריב גראד ווען מען קומט אהיים פון די ארבעט. והעמידו תלמידים הרבה, שבית שמאי אומרים אל ישנה האדם א מענטש זאל נישט לערנען אלא מי שהוא חכם ועניו, ובן אבות ועשיר, ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה מען זאל לערנען צו יעדן מענטש הרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים. נאכדעם, דאס איז דער אבות דרבי נתן, נאכדעם איז דא אין מסכת שבת דף פ"ז אז משה רבינו האט צוגעלייגט נאך א טאג. נאכדעם איז דא אין מסכת מגילה דף י"ט עמוד ב', זאגט די גמרא, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אלמלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט סדקית, ווען ס'וואלט געווען א שפאלטן אזוי דין ווי א לאך פון א נאדל, לא היו יכולים לעמוד מפני האורה. וואלט נישט אליהו הנביא און נישט משה רבינו, ביידע זענען דאך געווען דער זעלבער הייל, וואלטן זיי נישט געקענט אויסהאלטן פון די ליכטיגקייט פונעם אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער זאגט אז איך וועל דארטן דורכגיין, עס שטייט דאך כי לא יראני האדם וחי. ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מאי דכתיב עליהם כל הדברים אשר דיבר השם עמהם בהר מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געוויזן פאר משה'ן דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידים לחדש. מאי ניהו מקרא מגילה. יעצט זעהן מיר דאך פון דעם אז אונז האמיר צוגעלייגט כביכול צום תורה שבעל פה, און דער אייבישטער איז מסכים צו דעם אלעם, און דער אייבישטער האט עס שוין געוויזן פאר משה רבינו, ס'קומט נאר אראפ יעדעס מאל ווען ס'געשעהט, למשל נס חנוכה געשעהן, נס פורים, איז אראפגעקומען די אלע תקנות וואס אונז האמיר צוגעלייגט, יעצט רש"י זאגט דארט אין די גמרא. אויף די גמרא וואס דקדוקי סופרים ודקדוקי תורה זאגט רש"י פון ווי לערנען זיי דאס ארויס? ווער האט זיי געגעבן דאס א רעכט צו טון? ווייל ס'איז דא ריבויין אתין. ווייל ס'איז דא א את, מ'זעהט ס'איז דא עקסטרע ווערטער און מיעוטין וואס איז אכין ורקין, אכין ורקין זענען מיעוט, אונז האמיר כללים פון די י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. יעצט דקדוקי סופרים. שטייט דא אין די גמרא דקדוקי סופרים זאגט רש"י שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשונים. אסאך גמרות קומען מז ל. די ראשונים האבן אזוי געזאגט, און די אחרונים צו די תנאים האבן אזוי געזאגט פון דעם האט מען ארויסגעלערנט. יעצט איז דא אין מסכת סוכה. איז דא א מורא'דיגע גמרא, שתנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, הלל הזקן האט געהאט אכציג תלמידים, שלושים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, דרייסיג איז געווען אזוי הייליג אז זיי זענען געווען אין די מדריגה ווי משה רבינו אז די שכינה זאל אויף זיי רוען, שלושים מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, דרייסיג זענען געווען אזוי הייליג אז ס'האט זיך געקענט פאר זיי אפשטעלן די זון אזוי ווי יהושע בן נון, עשרים בינונים. זענען געווען נישט אזוי הייליג, זענען געווען נאר בינוני, שטעל דיר פאר א בינוני. אין תניא איז געבויעט אז רבה האט געזאגט כגון אנא בינוני. איז זאגט דארטן רבא זיין תלמיד אם כן לא שבקת חיי לכל בריה, אז דו ביסט א בינוני וואס זעמער שוין אונז, זעמער דאך אונז שוין רשעים גמורים. איז ער מסביר אז פון יעדן איד ערווארט מען צו זיין א בינוני. עניוועי, דא שטייט אויכעט. דאס זענען געווען בינונים, הערט ווער ס'איז געווען בינונים. גדול שבכולם איז געווען יונתן בן עזיאל. קטן שבכולם איז געווען רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו אויף רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי סופרים, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזירות שוות, תקופות וגימטריות, שיחות דמלאכי השרת ושיחות שדים ושיחות דקלים. ער האט געקענט, ער האט געהערט די מלאכי השרת רעדן.

די תנאים האחרונים האבן פראבירט מפרש זיין די רייד פון די תנאים הראשונים כמו שעשו האמוראים אחר התנאים שפרשו דברי התנאים שלפניהם וקבעו בהם גמרא ואותו דיוק שבימי תנאים נקרא תלמוד. דאס הייסט תלמוד הלכות הלכה למשה מסיני כגון גוד אסיק.

ולעשות סייג ואזניים לתורה. די סופרים, דאס איז געווען די הייליגע חזל, האבן נאכגעקוקט די מענטשן ווי זיי ווערן נכשל, האבן זיי געמאכט גזירות, וגזרו גזירות להרחיק את האדם מן העבירה, ודכוותה בבכורות, דף למד עמוד בית, גר הבא לקבל התורה, עליו חוץ מדבר אחד, ער זאגט כ'ל מקבל זיין די גאנצע תורה חוץ איין זאך נישט, אין מקבלין אותו. רבי יוסי אומר אפילו דקדוק אחד מדקדוק מדקדוקי סופרים אז ער וויל נישט מקבל זיין ווארפט מען אים ארויס. קלים וחמורים, וואס הייסט קלים וחמורים, דברים הלמדים בקל וחומר. שניתנו לדון מעצמו לכל אדם ולא פירשו כולם מסיני, רש"י האלט אזוי, אין דעם איז דא א מחלוקת צו א מענטש מעג א קל וחומר מעצמו צו נישט, אבער ס'איז נישט יעצט קיין חילוק אין די זאך.

שגזרו חכמים שלא יבואו לידי איסור תורה. דקדוקי סופרים הייסט די חכמים האבן געמאכט גזירות קלים וחמורים שאדם דן מעצמו. על כל פנים צו מיר זאגן כללים ווען מען קען דן זיין און ווען נישט. למעשה דאס זענען די זאכן וואס אונז כביכול, אונז אונז מיין איך די חזל, און איך וויל ענק זאגן מורא'דיג נייעס און איך רעד צו די בחורים פון די ישיבות. זאלטס מיר גלייבן ווען עטס זיצט און לערנטס א גמרא און עטס זענטס מחדש א סברא און מיט דעם בויעט עטס א הלכה, דער אייבערשטער זיצט און פריידט זיך מיט דעם, פונקט ווי ער האט זיך געפריידט ווען אונז האמיר גענומען די תורה אין בארג סיני און האמיר געזאגט נעשה ונשמע. ס'דא א דיעה. פארוואס דער אייבישטער געדארפט כפה עליהם הר כגיגית? וואס האט ער דאס געברויכט? זיי האבן דאך געשריגן נעשה ונשמע. נו נעשה ונשמע איז געווען אויף תורה שבכתב. דעם כפה עליהם הר כגיגית האט ער געמוזט ארויפלייגן אויף תורה שבעל פה. קיינער זאל נישט זאגן, בע, ווער זאגט דען אז דו קענסט דרש'נען צו דו מעגסט דרש'נען? ניין! און די דרשה פונקט אזוי חשוב ביים הייליגן באשעפער. יעצט, ס'איז געווען א צייט, ס'איז געווען צדוק מיט בייתוס, זיי זענען געגאנגען די צדוקים און די בייתוסים, זיי האבן זיך ארומגערצחנט מיט די הייליגע חזל די גאנצע צייט, זיי האבן געוואלט. אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך, זיי האבן געוואלט אומברענגען דעם ענין פון תורה שבעל פה. יעצט וואס האבן זיי געוואלט מיט דעם טון? זיי האבן געוואלט דאס וואס אונז זאג מיר אז תורה שבעל פה איז איבערגעגעבן פאר יעדן ערליכן בחור און יעדן ערליכן אינגערמאן און אז ער לערנט עס און ער איז מחדש חידושי דאורייתא, דאס האט דער אייבערשטער געגעבן כל תלמיד ותיק שעתיד להתחדש כבר ניתן למשה מסיני. און זיי האבן נישט געוואלט אז מ'זאל גיין אויף דעם מהלך, נאר תורה שבכתב וואס דער אייבערשטער האט געגעבן האט ער געגעבן, און אז דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל נישט וואוינען מיט א נידה, עט מען נישט וואוינען מיט איר, אבער מ'עט טוהן אלעס יחבקני וינשקני, מ'עט זיצן אין איין בעט מיט איר און כדומה. און דאס איז געווען דער גרויסער חורבן וואס די חזל האבן זיך געמוזט שלאגן מיט די כת פון בייתוסים און פון צדוקים. יעצט. אונז גיימיר זעהן דא יעצט א מורא'דיגע זאך וואס איז ממש איטס אנבעליוועבל. ס'דא אין די העכסטע צייט פון כלל ישראל'ס יאר איז יום כיפור ווען דער כהן גדול איז אריינגעגאנגען לפני ולפנים. מ'האט מורא געהאט דער כהן גדול זאל נישט האבן א שלעכטע מחשבה. ער האט געזען דארט ער איז געווען דארט אינעווענדיג אפאר מינוט צו לאנג האט מען אים געגעבן א שלעפ ארויס ווייל ער איז שוין געווען א טויטער. ביים ערשטן בית המקדש איז געווען אינגאנצן פיר אדער פינף כהנים גדולים און ביים צווייטן איז געווען יעדעס יאר א כמעט א נייער כהן ס'איז געווען אפאר יאר וואס ס'איז יא געווען דער זעלבער כהן ווייל צו דעם האט מען געמוזט זיין קדוש ונורא. דער מבחר האנושי פון כלל ישראל, דער אפגעהיטנסטער מענטש איז געווען דער כהן גדול. יעצט, די צדוקים האלטן אז מען דארף אנצינדן דעם פייער אינדרויסן ארויפצולייגן אויף די קטורת, און מען דארף אריינגיין אינעווענדיג ווען ס'ברענט שוין, מיט א וואלקן ווייל ס'שטייט כי בענן אראה על הכפורת. די חזל האבן מקובל אז מ'צינדט עס ערשט אן אינעווענדיג, ס'הייסט מ'גייט אריין מיט די קטורת און מ'לייגט עס אראפ אויפן פענדל, דער כהן נעמט אריין אין די הענט די קטורת, און מ'לייגט ארויף די ברענעדיגע קוילן און אויף דעם לייגט ער ארויף די קטורת. די הייליגע חזל לערנען אונז אז איינע פון די זאכן וואס מען האט באשוואוירן דעם כהן גדול איז אז ער טאר נישט משנה זיין. נאך א זאך לערנט אונז די גמרא מסכת יומא אז איינמאל איז געקומען א כהן גדול, און ער האט משנה געווען, ער איז געווען א צדוקי, און זיין טאטע איז אריינגעגאנגען און ער האט געזען ווי ער איז משנה, האט ער אים געזאגט, דו האסט נישט קיין מורא פון די פרושים, זיי זאלן דיך דאך הרג'ענען. זאגט ער, סיי זיי מיך הרג'ענען, כל ימי נצטערתי, אלע יארן בין איך מיך מצער אויפן פסוק, כי בענן אראה על הכפורת, אז מיט א וואלקן זאל מען אריינגיין אין דעם כפורת. ועכשיו שבא לידי, יעצט אז ס'קומט צו מיר, זאל לא אקיימנו, זאל איך עס נישט מקיים זיין, זיי מיך הרג'ענען, א כפרה, זאל איך געהארגעט ווערן. איר הערט מיט וואס פאר א מסירות נפש די צדוקים זענען אריין? דאס איז די זעלבע מסירות נפש, להבדיל, אזוי ווי רבי עקיבא. רבי עקיבא ווען מ'האט אים געריסן דאס פלייש, האט ער, האבן די תלמידים געזאגט, רבי עד כמה, זאגט ער, כל ימי נצטערתי מתי שיבוא ואקיימנו, און יעצט אז ס'איז געקומען זאל איך עס נישט מקיים זיין? איר הערט מיט וואס א מסירת נפש זיי די צדוקים האבן געוואלט אונטערברענגען די דרשות חזל און די קבלת חזל, להבדיל מיטן זעלבן מסירת נפש ווי די תנאים האבן געטון דעם רצון השם. אזוי גרויס איז געווען די מלחמה צווישן די צדוקים און צווישן די הייליגע חזל. אונז געפינען מיר נאך א פלאץ. וואס דאס איז אויך געווען שמשם שואבים רוח הקודש, ס'איז געווען די העכסטע מאמענט פון כלל ישראל, וואס דעמאלטס איז אראפגעקומען רוח הקודש מיט אלע השפעות, דאס איז געווען ביי ניסוך המים, ביי ניסוך המים. די חזל האבן געהאלטן אז מען דארף גיסן דאס וואסער אראפ אין די שיתין, ס'איז געווען אזאלעכע רערלעך וואס זענען אראפגעגאנגען ביז צום תהום.

דער עולם זעט נישט אז דער אייבישטער ער איז ברוגז, דא מאכט ער א ווינט, דא רייסט עס אויס גאנצעטע שטעט, דא מאכט ער מיסיסיפי זאל אונטערגיין, דאס איז א ווערי גוד ריזען, באלד גייט לויפן א קענדידעיט דא ביי אונז וואס איז א געי מיט א לעסביען אינאיינעם, דא גייט לויפן אדער ווינער אדער א פרוי וואס איז א לעסביען, און צו מיר עס פארשפילן, רבותי, וויל פלעי איט אוט. און נאכדעם וועט דער אייבישטער זאגן דער מאריך אף איז פארגאנגען יעצט קומט דער גובה דיליה באט עניוועי זענען זיי געווען דארטן אין בית המקדש איז געגאנגען דוד המלך האט צוריק געבויעט מיט די רערלעך די שיתין און דארט האט מען אריין געגאסן די ניסוך המים כדי אז דער אייבישטער זאל אונז געדענקען סוכות ער זאל אונז שרייבן אז ס'זאל זיין וואסער גשמי ברכה נישט ס'זאל חלילה פארפלייצן די וועלט און ס'זאל זיין גענוג אז ס'זאל קענען וואקסן. על כל פנים, ברענגט די גמרא, תנו רבנן, ס'איז מסכת סוכה דף מ"ח עמוד ב', תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו, א צדוקי האט געגאסן, אויף זיינע פיס האט ער עס ארויפגעגאסן, דאס וואסער וואס מען האט אנגעשעפט, ער האט עס נישט אריינגעגאסן אין די שיתין, אין די פייפס. ורגמוהו כל העם באתרוגיהם, יעדער האט געהאט אן אתרוג און מען האט עס אים אריינגעווארפן אין קאפ, מען האט אים פארשטיינערט און ער איז געשטארבן. ואותו היום נפגמה קרן המזבח, דעמאלטס האט מען פגום געמאכט דעם איין ווינקל פונעם מזבח, ווייל מען האט אזויפיל געווארפן, ס'איז געווען אזא מהומה אז ס'האט אפגעהאקט א שטיקל שטיין פונעם קרן פונעם מזבח. והביאו מען האט געברענגט בול של מלח, א שטיק זאלץ וסתמוהו, און מען האט פארשטאפט דעם פלאץ וואו ס'איז פגום. זאגט די גמרא לא מפני שהוכשר לעבודה, נישט אז ס'איז כשר לעבודה דורך דעם וואס מ'האט עס פארשטאפט, ווייל אז ס'איז אויך אז ס'איז פארשטאפט אז ס'איז צובראכן קען מען נישט מאכן די עבודה אויפן מזבח, אלא מפני כבוד שלא יראה מזבח פגום אז מ'זאל נישט זעהן אז דער מזבח איז געווארן פגום. אזוי ברענגט די גמרא א מעשה פון די צדוקים. יעצט, די גמרא ברענגט, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט בלוג האט מען געגאסן כהן מנסך כל שמונה, ולמנסך אומר לו האט מען אים שוין אנגעזאגט, הגבה ידך, הייב אויף דיין הענט ווייל יעדער וויל קענען זעהן, ווייל שפעם אחת נסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהם. ממילא איז שוין געבליבן אזא תקנה אז מען מוז אויפהייבן די צוויי הענט. יעצט. דאס איז געווען די צווייטע פלאץ פונעם יאר פונעם אידישן יאר וואס דאס איז די העכסטע קדושה וואס איז דא, ווען ס'איז געווען ניסוך המים, ס'איז געווען סוכות שמשם שואבין רוח הקודש, ס'שטייט ובקשתם משם את ה' אלקיך פון דארטן. פון דעם בית המקדש, און אזוי ווי היינט איז דאס נישט דא, איז דארט ווי דער מענטש געפינט זיך, דארטן אז ער טוט תשובה קען ער שואב זיין רוח הקודש, על כל פנים דאס איז די זאך פון די צווייטע זאך וואס די צדוקים האבן געוואלט אויסרייסן דעם תורה שבעל פה. יעצט סתם איך וויל נאר צוזאגן נאך א שטיקל גמרא וואס איז זייער אינטערעסאנט. די גמרא פרעגט מנא הני מילי, פון וואו ווייס איך אז די אלע מנהגים וואס מען האט זיך נוהג געווען ניסוך המים, עס האט א מקור? זאגט די גמרא, אמר רב עינא, זאגט רב עינא, דאמר קרא וואס עס שטייט ושאבתם מים בששון אז דעמאלס ווען מען איז פרייליך ווייל סוכות איז מען דאך פרייליך ממילא איז דעמאלס דארף מען שאבתם מים בששון, זאגט די גמרא, הנהו תרי מיני עס איז געווען צוויי אפיקורסים, חד שמיה ששון און חד שמיה שמחה. די מהרש"א איז מסביר, די אלע אפיקורסים פלעגן טרעפן. זייער נאמען אין די פסוקים פון תנך. ווייל זיי האבן געוואלט ארויסנעמען זייער נאמען פון די תורה, כאילו אז דאס איז די גאנצע אידישקייט, אזוי ווי די מאדערענע, זיי קוקן אריין אין חומש און זיי געבן נעמען.

אז ס'שטייט אין פסוק כי בשמחה תצאון אז שמחה עט זיין דער שליח וואס עט גיין פארן פאלק, דאס מיינט ער עט גאר זיין דער לידער, דער הויפט. אמר ליה שמחה לששון, האט שמחה גענפערט פאר ששון, יומא חד איין טאג, שבקוך עט מען דיך איבערלאזן ומלו בך מים און מ'עט דיר אנפילן וואסער פאר די פאר די ניסוך המים. זאגט ער פארוואס דאך סיבה אז ס'שטייט נישט שפכו מים בסוס אז ס'שטייט נישט שפכו מים בסוס ומילא היי נינא דשמיא סוסן דער בין וואס האט געהייסן סוסן האט געזאגט מיר אבער ווי א סידן דשמאלה לי מים לעלמא דאס אויף יענע וועלט טוט מען מיט מיר אנפילן וואסער פאר די ערליכע אידן דאך סיבה אז ס'שטייט נישט שפכו מים בסוס ומילא האט ער אים געזאגט אי הווה כסוף איז שפכו מים לסוסן.

דאס איז די גמרא וואס ס'ווערט געברענגט אין מסכת לולב וערבה אין סוכה. יעצט לאמיר יעצט צוקומען דא וואס איז געווען באמת די גרויסע מלחמה צווישן די צדוקים צווישן די חזל. די צדוקים האבן געהאלטן אז וואס דער אייבערשטער האט אונז נישט געגעבן דארף מען אונז נישט האלטן, מען קען נישט שטייגן אין תורה, דו קענסט נישט מחדש זיין, גארנישט. וועגן דעם זאגן זיי אז מען זאל ברענגען ממחרת השבת. מיום הביאכם את עומר התנופה דאס מיינט מען דעם אנדערן טאג פון שבת דאס איז זונטאג. דער שבת קודש איז יעדן טאג פון די וואך איז דער טאג פון די וואך און נאכדעם קומט שבת. דאס ראנט נישט כלל ישראל. עס האט דער אייבישטער באשאפן פונעם ערשטן טאג פון בריאת העולם איז געווען זונטאג האט מען באשאפן. און די אלע זאכן, און מאנטאג יעדן טאג אויף וואס מען האט באשאפן, און פרייטאג די מענטש, און נאכדעם איז געקומען שבת, און זייט דעמאלטס גייט די וועלט ארום אן א שום סטאפ די זעלבע זאך. יום טוב איז אנדערש, ביי יום טוב איז כלל ישראל מקדש דעם יום טוב, ס'ווענדט זיך וויאזוי די בית דין האט עס געזאגט, סאו דער אייבישטער האט איבערגעגעבן פאר די חזל די הנהגה, טאמער די בית דין זאגט מקודש איז מקודש, און טאמער נישט נישט, און נאך מער. אין יורה דעה אין הלכות נדה שטייט אז ביז דריי יאר אז מ'איז בועל א מיידל איז בתוליה חוזרות, אויב די בית דין האט מקדש געווען דעם חודש שפעטער איז ער נאך נישט געווען דריי יאר איז בתוליה חוזרות, דער ש"ך ברענגט עס צו אין די הלכה, דאס איז נישט קיין מדרש פליאה דאס איז הלכה. שבת זאגט מען ברוך אתה השם מקדש השבת, יום טוב זאגט מען מקדש ישראל והזמנים. אונז זעמער דער בית דין? האט דער אייבישטער יא איבערגעגעבן די הנהגה פאר בית דין און פאר די גדולי ישראל און פאר די צדיקים און פאר די תנאים און פאר די אמוראים און פאר די נביאים און פאר די מלכים און וועגן דעם האבן די צדוקים געזאגט ניין ממחרת השבת איז זונטאג פארוואס ווייל זיי וואס דער אייבערשטער האט געשריבן, דאס איז עס, און זיי ווילן נישט האלטן מער. אונז זאגן מיר ניין, ממחרת השבת, דעם אנדערן טאג פסח, ווער האט געמאכט ס'זאל זיין פסח? דער בית דין. ווער האט געמאכט ס'זאל זיין זונטאג? דער אייבערשטער. סאו זיי ווילן נישט גיין אין דעם דרך אז אונז דארף מיר שטייגן, און דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף אונזער תורה, און אונז דארף מיר צולייגן סייגים לתורה, און אזוי ווייטער. יעצט דאס האבן זיי געזאגט פאר משה רבינו, כל העדה כולם קדושים, דו לייגסט צו נאך א טאג פון פרישה, יעדער איז הייליג, קיינער ברויך נישט דעם עקסטערן טאג, ובתוכם השם. און אויף וואס האבן זיי זיך פארלייגט, וביקשתם גם כהונה, זיי האבן געוואלט אז אהרן זאל נישט זיין דער כהן גדול, ווייל דארטן, ווי ס'איז דער חשוב'סטער און דער הייליגסטער טאג פון יאר וואס דארטן טוט דער כהן די עבודה, דאס האבן זיי געוואלט מבטל זיין, זיי האבן נישט געוואלט די אלע תקנות חז"ל, די תקנות און די גדרים און די סיוגים און די אלע זאכן. יעצט, עטס עס באמערקן, כ'האב פארגעלערנט די רש"י, רש"י זאגט גבולות שם הקדוש ברוך הוא בעולמו, דער אייבערשטער האט געמאכט גבולים. אז דו העסט אדורך גיין דעם גבול ביסטו שוין אין אן איסור תורה, מען דארף מאכן גדרים וסייגים פאר דעם, און דאס האבן זיי נישט געוואלט. האט זיי משה רבינו געזאגט, אזוי ווי דו קענסט נישט איבערדרייען די גבולות פונעם אייבערשטן וועסטו נישט קענען איבערדרייען גארנישט, וועסט נישט קענען אוועקנעמען די גדרים און די סייגים פון די חז"ל, פון גאנץ תורה שבעל פה, און וועסט נישט קענען אוועקנעמען כי בזאת אראה על הכפורת. וועסט נישט קענען גארנישט טון. און דאס איז די מחלוקת געווען דא פון קורח וכל עדתו, און דאס איז די זעלבע מחלוקת פון די צדוקים און פון די בייתוסים, די אלע יארן האט כלל ישראל געליטן פון די מין כיתות. וואס האבן נישט געוואלט מודה זיין צו די הייליגע חז"ל אז אלעס וואס זיי האבן געזאגט דאס איז תורה מן השמים, די גמרא זאגט, תלמוד בבלי, וכולה אליבא דרבי עקיבא, רבי עקיבא האט מאריך געווען אין אחד, ביז סוף כל הדורות לעבן מיר אונז פון דעם מסירות נפש פון רבי עקיבא דער צדוקי. האבן זיי אים געהארגעט. אבער רבי עקיבא'ס מסירות נפש איז געבליבן ביז משיח. ס'איז נישטא היינט קיין כת צדוקים, בייתוסים, ס'נישט דא גארנישט. יעצט עמער צוקומען צום ענין. עס קומט יעצט א גרויסער זומער, און א מענטש קען זיך מאכן א חשבון איך וויל גיין אדער רעכטס אדער לינקס. איך קען גיין רעכטס, כ'וועל זיין אויסגעהיטן אינעם זומער. ס'איז א צייט וואו מ'קען עומד זיין גרויסע נסיונות, כ'וועל מיך אוועקדרייען פון הסתכלות אסירה, און זיכער ווער רעדט פון א נגיעה אסירה און פון אן איסור ייחוד, און פון זיצן דא אין שטאט אליינס און לאזן מיין ווייב זיצן אין קאנטרי אליין. אן די אדער הענד קען מען גיין לינקס. קען זאגן ליסן, ס'איז זומער, שמח בחור בילדותיך. און דעמאלטס פארט מען זייער נישט גוט. יעצט, די גבולות וואס דער אייבערשטער האט געמאכט איז, ס'ווערט געברענגט אין אלע קבלה ספרים אז די גאנצע וועלט איז געמאכט בבחינת עיגול, עיגולים. פארוואס נישט קיין סקווער? ווייל אן עיגול, וויפיל דו פאלסט און דו זינקסט, ביסטו פונקט אזוי נאנט צום אור אין סוף. טראכט אזוי, דער אייבערשטער האט ארויסגענומען א מקום פנוי, וואס דארטן איז נישט דא דער אור אין סוף, ס'איז א צמצום, ס'איז דא מחלוקת אין דעם אין די קבלה ספרים, און וועגן דעם קען צוקומען ג' קליפות הטמאות. יעצט טראכט למשל האסט א רינגעלע, א זייגער, אויבן איז נאמבער צוועלף אונטן איז נאמבער זעקס, ווען א מענטש פאלט אראפ פון נאמבער צוועלף ביז צו די מקור הקליפה ביז צו אונטן נאמבער זעקס, אבער אונטער דעם איז גראד דא דער אור אין סוף, איז ער פונקט אזוי נאנט ווי ער וואלט געווען ביי נאמבער צוועלף. וועגן דעם אין עבודת השם איז נישט דא הויעך און נידריג, ס'איז נישט דא די אלע זאכן, ווייל יעדער מענטש האט זיין נסיון און דער אייבערשטער האט אים געשטעלט דארט ווי ער וויל אים, און האט אונז געשטעלט אינעם דור פון עקבתא דמשיחא, און דא וויל ער אונז צו מיט דעם זאל מען אונז הארעווען. און אז מען פאלט אדורך, נישט געפערליך, מען גייט ווייטער, מען טאר נישט וועגן דעם דורכפאלן ווייל ס'איז נישט געפערליך, ווייל דעמאלטס הייסט עס עכטע וואשעפ, אבער אז מען איז דורכגעפאלן דארף מען גיין ווייטער. יעצט ווערט געברענגט א מעשה פונעם הייליגן אפטער רב, אמאל ראש השנה יום כיפור ביי נעילה האט ער זיך זייער צולאכט, און די חסידים האבן געפרעגט נאך יום כיפור הייליגער רבי וואס איז דאס געווען? האט ער געזאגט איך בין ארויף, כ'האב געבעטן מען זאל מיך אריינלאזן אין היכל פון משיח, האט מען אים אריינגעלאזט. האט ער געוואלט ברענגען משיח'ן האט משיח געזאגט ניין ס'נאך דא דורות וואס וועט דארפן אראפקומען האט ער געזאגט איך וויל זעהן דעם דור ווער ס'עט יא דערלעבן משיח'ן האט מען אים געוויזן דעם דור ווער ס'עט דערלעבן משיח'ן מ'האט אים געוויזן אונז מ'האט אים געוויזן אונזערע רעבעס מ'האט אים געוויזן אונזערע לאו לייפס מ'האט אים געוויזן אז מ'מאכט מ'האט מתיר געווען אלע עריות שבתורה, בקיצור ער האט זיך גוט צולאכט, ער האט געזאגט קוק אהער, צו אונז קומט ער נישט און צו די חברה גייט ער קומען. לאידך גיסא איז דא נאך א מורא'דיגע מעשה, אמאל איז דער אפטער רב געזעסן אינדערהיים, און וואכן האט ער נישט גערעדט צו קיינעם, ער איז געווען צוגעשפארט אין א צימער און ער האט געוויינט קולי קולות, האט מען גערופן דעם הייליגן ריזשינער ער זאל אים אביסל ווי מען זאגט טרייען אים צו שטעלן אויף די פיס, דאס קען דאך נישט אזוי אנגיין, ער האט נישט געגעסן און נישט געשלאפן. געקומען דער הייליגער ריזשינער און האט געזאגט פארן הייליגן אפטער רב, וואס וויינט איר אזוי? זאגט ער, עקבתא דמשיחא, איך קוק אויף דעם דור, וואס זיי דארפן אלץ דורכגיין, האט אים דער הייליגער ריזשינער געוואלט טרייסטן, זאגט ער אים, לאמיך עפעס זאגן פארן הייליגן אפטער רב, זאגט ער אזוי. ס'שטייט, אלמלא נגדו חנניה מישאל ועזריה, ווען מ'וואלט אנגעריסן די ביינער פון חנניה מישאל ועזריה, וואלט מען זיך געבוקט צום צלם. ס'טייטש אזוי, מ'האט זיי אריינגעווארפן אין קאלעך אויוון, האבן זיי געקענט רעזיסטן און זאגן כ'וועל פארברענט ווערן, ווייל מ'ווערט פארברענט אין א סעקונדע. אבער ווען מ'שלאגט צו וועם דעמאלטס וואלטן זיי עס נישט אויסגעהאלטן. למעשה זענען זיי אין קאלעך אויוון נישט פארברענט געווארן ווייל ס'איז געקומען דער מלאך גבריאל און דער מלאך מיכאל מ'האט אפגעקילט דעם גאנצן פייער און זיי האבן ארומשפאצירט. דאס איז געווען דער גרויסער נס וואס איז געווען אין בקעת דורא מיט נבוכדנצר. אלע אידן האבן זיך נעבעך געבוקט צום צלם און זיי נישט. פרעגט דער הייליגער ריזשינער אויב ווען מ'שלאגט צו וועם וואלטן זיי נישט אויסגעהאלטן און וואס איז נישט געגאנגען נבוכדנצר און האט זיי נישט אנגעמאקלט די ביינער. ער האט געוואוסט אז אז מען שלאגט יענעם א לאנגע צייט וועט ער נישט אויסהאלטן. האט זיך אנגערופן דער הייליגער ריזשינער, ווייל וויבאלד זיי וואלטן נישט אויסגעהאלטן האט דער אייבערשטער זיי נישט געוואלט געבן אזא נסיון וואס זיי זאלן חלילה דורכפאלן. ער האט זיי געוואלט געבן א נסיון וואס זיי קענען דורכגיין, נישט וואס זיי קענען נישט דורכגיין. ווייל דא איז נישט דא א ענין וואס דער אייבערשטער וויל אונז זאל מיר דורכפאלן חלילה, אונז זאל מיר נישט מצליח זיין, ער וויל דאך אונז זאל מיר יא מצליח זיין. ממילא האט עס דער אייבישטער אפילו נישט אריין געגעבן פאר נבוכדנצר אין געדאנק, ווייל ער האט געוויסט ווען ער גיבט דאס אים אריין אין געדאנק פאלט מען דורך. האט דער הייליגער ריזשינער געזאגט פארן אפטער רב, דארפסט דיך נישט זארגן, דער אייבישטער האט נישט געגעבן פארן דור פון עקבתא דמשיחא אזאלכע נסיונות וואס זיי קענען נישט דורך מאכן. האט דער הייליגער אפטער רב זיך אזוי צעוויינט, זאגט ער אויף דעם וויין איך דאך די גאנצע צייט, ווייל איך קען דאך כלל ישראל, כלל ישראל איז דאך אזא הייליג פאלק, אסאך אסאך צרות מיט אלעם וועלן זיי נאך דורך גיין און זיי וועלן זיך נישט ברעכן פארן סמך מם, אז דער אייבישטער גייט אונז געבן נסיונות וואס אונז קען מיר דורך גיין, דעמאלטס וועט עס נאך זיין לאנג לאנג און שווער, לאנגע יארן און שווערע נסיונות, און דער הייליגער ריזשינער האט נישט געקענט בארואיגן דעם הייליגן אפטער רב. רבותי עס קומט א זומער. עטס ווייסטס אז דער אייבישטער וויל אונז זאל מיר יא מצליח זיין, נישט דורכפאלן, ס'איז נישט אזוי ווי אז דער אייבישטער געט דיר א נסיון זאלסט דורכפאלן און דעמאלטס פריידט ער זיך, פארקערט ער געט דיר א נסיון זאלסט עס קענען דורכגיין און דעמאלטס האט ער הנאה, און דאס זענען די גבולות וואס דער אייבישטער האט געשטעלט, דער אייבישטער האט געשטעלט גבולות און דער אייבישטער איז אינעם אור אין סוף אינדרויסן פונעם גבול פון די עיגולים. און ער ווארט אז יעדער איד זאל דורכגיין די נסיונות, נישט ער זאל חלילה דורכפאלן. און ממילא דארף מען אונז וויסן, ס'קומט דער זומער דארף מען זיך נעמען, אונז גיימער דעם זומער האבן א קלין קאמיוניטי, א קלין האוז, יעדער בחור זאל זיך האלטן זויבער, נישט זינדיגן, נישט טעקסטן פאר פרויען, נישט אויפקאלן פרויען, זיך פארשטעלן פון א פרויענישן קול, נישט רעדן ניבול פה, נישט רעדן לצנות, און דעמאלטס עט מען אונז מאכן א נחת רוח פארן הייליגן באשעפער. און טאמער נישט, נעמט מיר חלילה דעם הייליגן באשעפער אריין אין די ג' קליפות הטמאות. און דאס איז וואו אונז האלט מיר יעצט, ס'קומט ראש חודש תמוז, ס'הייבט זיך שוין אן דער זומער, תמוז האבן די ספרים געשריבן איז די ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשין ובאין מען זאל וויסן ס'איז טאקע גרויס די נסיונות די גאס איז שמוציג די גויטעס טוען זיך אן נישט ווי עס דארף צו זיין די היצן זענען גרויס אבער לאידך גיסא ס'קומט שוין א אור פון ראש השנה יעצט מ'גייט זיך שוין צוגרייטן צום הייליגן יום טוב און דער אייבישטער וויל אונז זאל מען נישט דורכפאלן חלילה נאר דורכגיין. כדי אונז זאל מיר אדורך גיין דעם גבול און אריין גיין צו די קדושה. יעצט דער דער שמחה מיט דעם ששון, זיי האבן געהאלטן אז זיי זענען שמחים און זיי זענען ששון, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט פון א מענטש, הוללות מיט לצנות, און זיי האבן געמיינט אז זיי לעבן אין גן עדן, זיי האבן געמיינט אז דאס איז גוט, זיי האבן נאך לעתיד לבוא וועלן זיי זיין די באדינער פון די רבנים פון די צדיקים. פון די חז"ל. ווען א מענטש קומט צו צו אזא בחינה. אז ער האט שוין נישט קיין שום סיפוק אין לעבן נאר צו בטל'ן די צייט און רעדן נבלות, טון מיט נבלות, און דאס וועט אים מאכן העפי און ווען נישט איז ער דיפרעסט. זאלט איר וויסן, דער מענטש איז דורך געגאנגען אלע גבולות. דער מענטש איז נעבעך א משוגענער. ווען דו זעסט נעבעך א מענטש שטייט אין די גאס. און ער טוט זאכן וואס מען דארף נישט טון, לאכט יעדער פון אים, ער ווערט א לצנות פאר די גאנצע שטאט, און יעדער קוקט אים נעבעך אן, נעבעך דאס איז נעבעך געווארן פון אים. די זעלבע איז אין עבודת השם אויכעט, אז א מענטש טרעפט זיך נישט ביי א בלאט גמרא דעם תענוג, ער טרעפט זיך נישט ביי די ספרים הקדושים א תענוג, ער טרעפט זיך נישט ביי. ווען ס'זיצן אידן אינאיינעם און זינגען צום הייליגן באשעפער אין א שבת קודש טרעפט ער זיך נישט זיין תענוג, ער טרעפט זיך זיין תענוג נאר מיט אלע שמוציגע זאכן, דעמאלטס איז ער נעבעך א משוגענער, איז פונקט ווי ווען דו זעסט איינער וואס ער טוט משוגענע זאכן אין די גאס האסט נעבעך א רחמנות אויף אים, דער מענטש איז דער זעלבער גרויסע רחמנות, ווייל ער איז דורך אלע גבולים. ס'שטייט דארטן. יצב גבולות העמים למספר בני ישראל, דער אייבערשטער האט געשטעלט די גבולות העמים אז ער זאל קענען ארויסנעמען פון דארטן די אלע גרויסע הייליגע צדיקים וואס זענען אריינגעזונקען געווארן אין די קליפות, אזוי זאגט רשי אין פרשת האזיני, דער אייבערשטער האט נישט געשטעלט די גבולים אז דו זאלסט אריינפאלן חלילה אין זינד.

דעמאלטס איז יעדע נסיון א גאנצע שווערע נסיון און מ'קען נישט פארן ווייטער און מ'פאלט דורך. ס'איז געווען גרויסע נשמות וואס זענען באהאלטן געווארן ביי די שבעים אומות האט דער אייבערשטער דאס געמוזט ארויסנעמען האט ער געשטעלט גבולות און מיט אונזער עבודה ברעכן מיר אונז דורך די אלע גבולות צו די קדושה אז מ'זאל ארויסברענגען די אלע ניצוצים הקדושים פון די קליפות. און דאס איז וואס משה רבינו זאגט, וואס ווילט עטץ? עטץ ווילטס די כהונה ווילט עטץ האבן? עטס קענטס איבערדרייען די גבולות וואס דער אייבישטער האט געשטעלט? וועלכע גבולות? דריי איבער דעם טאג מיט די נאכט, קענסטו? ניין. אזוי קענסטו נישט איבערדרייען די אלע גבולות וואס דער אייבישטער האט געשטעלט, אבער די אלע גבולות איז געשטעלט, נישט ס'זאל דיך אונטערברענגען, נישט ס'זאל דיך טאפלען, נישט ס'זאל דיך אראפברענגען, איז געשטעלט אדרבה, מיט דעם זאלסטו וואקסן און שטייגן. רבותי, ס'קומט יעצט זומער, לאמיר זיך אונטערנעמען דעם זומער, עס זאל זיין גוט. דער חפץ חיים האט אמאל געזאגט אין א דרשה, זאגט ער, א מענטש זאל קענען ארויפקומען אויף יענע וועלט, דער אייבערשטער וועט אים פרעגן וואס איז מיט לשון הרע רכילות ניבול פה און ליצנות, זאגט ער פארן רבונו של עולם אזוי, איך בין יעדן טאג געגאנגען דאווענען א האלבע שעה אינדערפרי און א האלבע שעה ביינאכט, שבת בין איך געזעסן דריי שעה אין שול, אין שול האב איך נישט גערעדט גארנישט. קומט ער ארויף, ער האט געלעבט זיבעציג יאר, דער אייבערשטער רעכנט אויס די שעה'ן, קומט אויס אז צען אדער פופצן יאר האט ער אין זיין לעבן נישט גערעדט לשון הרע און רכילות ניבול פה און ליצנות. עטס ווייסט וואסערא כבוד דאס איז ווען א מענטש שטייט פארן אייבערשטן און ער קען אים זאגן בפה מלא איך האב אזויפיל יאר פון מיין לעבן געווען אפגעהיטן? די זעלבע דא אויכעט, עס איז געווען פאר א יאר זומער און פאר צוויי יאר ס'איז דא געווען אזא מעשה אזא מעשה אשת איש מיט זנות מיט משכב זכר אלעס פיין ס'איז אלעס פארטיג. כ'גיי זאגן דעם אייבערשטן אזוי, די יאר תשע"ג גייט זיין זומער צוויי און א האלב חדשים, און רבונו של עולם די צוויי און א האלב חדשים גיי איך נישט זינדיגן, ווען כ'וועל ארויפקומען אויף יענע וועלט, קודם האב איך שוין צוויי און א האלב חדשים אין מיין לעבן וואס איך קען זאגן דעם רבונו של עולם כ'האב נישט געזינדיגט. דאס איז א מורא'דיגע דערהער. אם ירצה השם איבערס יאר וועט זיין נאכאמאל, עס וועט קומען א ווינטער וואס ס'ברענגט זיך אירע נסיונות, אזוי. אז ס'וועט זיין דער יצב גדילות עמים למספר בני ישראל, ס'זאל ארויסברענגען אלע ניצוצים הקדושים אויף די וועלט. יעצט, דער הייליגער חתם סופר זאגט, אויף די בחור'ישע יארן זאגט ער ימי הבחרות הקדושים, ס'דא בחורים טייערע, ס'קומט יעצט זומער, ס'איז דא וועלדער, ס'איז דא פעלדער, מ'גייט פאר א וואק, דאס איז זייער נישט גוט, מ'דארף זיין זייער אפגעהיטן, א בחור הייסט בחירי חמד, זיי זענען די כלי חמדה פונעם אייבערשטן, ווייל זיי פלאגן זיך, זיי לערנען די תורה, און זיי טראגן דעם פאן פונעם אייבערשטן, מען דארף זייער שטארק וואטשן, עס קומט יעצט דער זומער, מען זאל נישט נכשל ווערן חלילה, בחורים איינער מיטן אנדערן, מען דארף אויך אויסלערנען די בחורים און די יונגלעך. אז די מגידי שיעורים זאלן זיי נישט פארפירן, זאגן קום אין וואלד אריין, רוב קעמפס לערנען אין די וועלדער, נאכדעם בלייבן דארטן די בחורים, זיי גייען אוועק ביי לאנטש למשל, צו ביינאכט, און ס'בלייבט דארטן בחורים וואס זיי דרייען זיך ארום, און אין די לאנג ראן קומט ארויס פון דעם אלעס נישט גוט. יעצט איך וויל צוריקקומען פון וואס מיר האמער אנגעהויבן, אהרן הכהן איז תורה שבעל פה. די צדוקים האבן זיך געשלאגן מיט תורה שבעל פה און זיי האבן נישט געוואלט אז מען זאל אננעמען חלילה תורה שבעל פה. יעצט דער קאצקער שרייבט וואס האבן די צדוקים געוואלט? זיי האבן געזאגט תורה בשמים היא, דער אייבערשטער האט אונז אראפגעגעבן די תורה און דאס איז וואס ער האט געגעבן. זיי האבן אבער נישט געוואלט אז מען זאל גלייבן אין יגעתי ומצאתי און תורה לא בשמים היא, נאר יעדער מענטש האט א כח, אין זיין האנט, לויט וויאזוי ער פלאגט זיך אויף די תורה, און לויט וויאזוי ער פלאגט זיך אויף אידישקייט, אז ס'זאל אים צוקומען א געוואלדיגע ידיעה אין די תורה. און אונז האמער א רעכט מחדש צו זיין זאכן אין די תורה. פארשטייט זיך, כ'האב שוין געזאגט, לויט די י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. ס'דא א תלמיד פונעם הייליגן גאון, ער האט געהייסן ר' מענדל משקלוב, שרייבט ער דארט אויף די אויף די גמרא וואס כ'האב אייך געזאגט מיט די צוויי אפיקורסים חד שמיה שמחה וחד שמיה ששון, ער ברענגט עס אויפן פירוש פונעם גר"א אויף מסכת אבות, ברענגט זיין תלמיד. אז דער גאון האט אים אמאל געזאגט אז ס'איז געווען איינער פון די ראשונים וואס האט געפאסט אסאך אסאך תעניתים מען זאל אים אויסזאגן דעם סוד פון די גמרא פון די צוויי חד שמיה ששון און חד שמיה שמחה זאגט דער גאון מען האט אים נישט מגלה געווען אלעס מען האט אים נאר מגלה געווען העלפט פונעם מאמר חזל דאס איז א ראשון נאך אזויפיל יארן פאסטן זאגט דער גאון איך האב ברוך השם זוכה געווען אז איך מיר האט מען פון הימל אויסגעזאגט דעם סוד פון די גאנצע גמרא, און דער גאון שרייבט דעם גאנצן סוד על פי סוד דארטן אין משניות אויף אבות. על כל פנים, דאס איז די תורה שבעל פה. די תורה שבעל פה געבט דער אייבערשטער אראפ השגות אין יעדן דור וויאזוי ס'פעלט אויס, און דורך מענטשן וואס זיי פלאגן זיך אויף די תורה. יעצט איך וויל סתם זאגן מען זאל וויסן מען זאגט דאך אני מאמין באמונה שלימה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו דאס איז געזאגט געווארן אפילו אויף תורה שבעל פה אויכעט קיינער קען נישט מחדש זיין נייע זאכן וואס האט נישט קיין יסודות פון פריעריגע. נאכדעם וואס מען האט חותם געווען דעם תלמוד איז שוין נישט דא מער קיין כח פון תנאים מיט אמוראים און נאך רבינא ורב אשי. איז שוין נישט דא קיין כח אז מען זאל מאכן א נייע גמרא, און אזוי איז אלץ געווען, און נאך די ראשונים, איז שוין נישט דא די מין כח פון ראשונים, אן אחרון קען זיך נישט קריגן אויף א ראשון, מען רעדט אדער, נישט אז מען מאכט נייע תורה חלילה, מען ברענגט ארויס פון דעם תורה שבכתב מיטן תורה שבעל פה, ברענגט מען ארויס דורך זיין יגיעה, ברענגט מען ארויס חידושי תורה. וואס איז געוען באהאלטן אין די תורה די גאנצע צייט. און דורך זיין יגיעה קומט עס ארויס און מען זאל עס פארשטיין. אזוי ווי די גמרא, די גמרא פון די צוויי אפיקורסים שמחה מיט ששון, דער גאון שרייבט אז די ראשונים, איינער פון די ראשונים האט נאר פארשטאנען העלפט דערפון, און ברוך השם היינט אין דעם דור האט מען מיר מגלה געווען דאס גאנצע. יעצט די צדוקים. האבן זיך געשלאגן מיט וועם? מיט די כהנים גדולים. זיך געשלאגן מיט רבי יוחנן כהן גדול אויכעט. וועגן דעם אויף די עלטער איז וואס איז געשען מיט רבי יוחנן כהן גדול? ער איז געווארן א צדוקי. ווייל דעמאלטס איז דאס געווען די גרויסע קליפה. מען דערציילט א מעשה אז דער קצות החושן איז געקומען בעטן הסכמה פונעם ישועות יעקב. ישועות יעקב איז דער רב פון לעמבערג. ער איז געווען דעמאלטס דער גאון הדור, איז ער געקומען בעטן הסכמה, זאגט אים דער ישועות יעקב, הער אויס, איך בין דאך א שטאטס רב, איך בין פארנומען מיט טויזנטער זאכן, לאז דא דעם ספר, און איך וועל דורכקוקן משך ווען איך וועל האבן צייט, און איך וועל זען צו ס'שטייט גוטע זאכן. דער. דער הייליגער קצות גייט אריין אין זיין האטעל רום וואס ער האט זיך דארט געדינגען אין לעמבערג, און ער זיצט נעבעך אויף די פלאר און וויינט, רבונו של עולם יהא רעוא דאימא דבר דמתקבל, כ'זאל זאגן א זאך וואס ס'זאל ווערן אנגענומען, איך זאל באקומען א הסכמה, שוין. און דעם נעקסטן אינדערפרי, דער קצות החושן גייט דאווענען, און ער קומט אהיים און ער עסט פרישטאג, און פלוצלינג זעט ער אז מ'פירט א ספר תורה, ער זעט מ'פירט. די גאנצע שטאט דער ישועות יעקב, מען גייט דורך דעם האטעל און מען טאנצט אזוי ווי מען טראגט אריין א ספר תורה. ער איז געווארן זייער נתרגש, ער גייט ארויס, ער האט געוואלט באגלייטן א ספר תורה, רופט אים צו דער ישועות יעקב, דיין פירוש קצות וואס דו האסט מיר איבערגעלאזט בכתב יד, דאס איז די ספר תורה, דאס איז אין אונזער דור די ספר תורה. דאס האסטו מיט דיין גרויס קדושה מיט דיין הארעווען אויף תורה האסטו ממשיך געווען די תורה. ס'איז נישט דא א געהעריגע ספר תורה, דאס איז די ספר תורה פון דעם דור, און ער האט אים געגעבן א הסכמה. יעצט רב צדוק הכהן ברענגט, אזוי ווי א מענטש איז מחויב צו גלייבן אז ס'איז דא א באשעפער, איז ער מחויב צו גלייבן אין זיך אליינס אויכעט, יעדער מענטש איז מחויב צו גלייבן אז ער האט א חלק אלוקי ממעל וואס דאס איז א שטיק אלוקות, א שטיק געטליכקייט, און ממילא קען ער מצליח זיין. דער אייבערשטער געבט נישט א נסיון פאר א מענטש וואס ער וועט נישט קענען מצליח זיין. ער וועט קענען מצליח זיין, און דעמאלטס וועט ער טאקע מצליח זיין, ער מוז דאס גלייבן. יעצט, דאס האבן די צדוקים געוואלט אונטערברענגען. זיי האבן געוואלט אונטערברענגען דאס אז מען זאל מאכן די קטורת בפנים, וואס דאס איז די העכסטע עבודה יום כיפור. זיי האבן אויך געוואלט אונטערברענגען. דעם ענין פון ניסוך המים. פארוואס? ווייל וואס שטייט ביי ניסוך המים? דער אייבערשטער האט ויבדל אלוקים בין מים למים, ס'איז געווען די מים עליונים און די מים התחתונים, איז די מים עליונים איז דאך נאנט כביכול צום אייבערשטן, ס'איז מלא כל הארץ כבודו, מען רעדט אבער אין בחינות, די מים התחתונים זיצט דא אין דעם הבל עולם הזה. רבי נתן פון ברסלב זאגט א מורא'דיגע זאך פארוואס א קוואל וואסער איז מער כשר'ער ווי מי גשמים, עס דארף נישט האבן קיין מ' סאה, און שינוי מראה פסל'ט נישט, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט ווייל וויבאלד ס'איז נישט ארויס צו די טומאה פון די אויר העולם. רעגן גייט ארויס אין די טומאה פון אויר העולם, סאו בקיצור די וואסער האט אנגעהויבן צו וויינען, אונז וויל מיר זיין לעבן אייבערשטן, וואס האסטו אונז אראפ געשטעלט דא? דער אייבערשטער בארואיגט דאס וואסער, אויף פון דיר העט מען גיסן נסכים, און גיסן ניסוך המים, קומט אויס אז דאס וואס מען איז דא אין די טומאה אין די קליפות קען מען טון אזא גרויס עבודה ווי ניסוך המים, וואס דאס איז אזוי גרויס, פונקט אזוי ווי צו זיין די מים עליונים לעבן דעם אייבערשטן, איז דאס האבן די צדוקים געוואלט מבטל זיין, ווייל זיי האבן געוואלט זאגן, מען קען פון די וועלט זיך נישט אויפהייבן צו אזעלכע הויעכע מדריגות, אונז קען מען נישט ממשיך זיין תורה שבעל פה, און אונז קען מען נישט ממשיך זיין קיין ניסוך המים. יעצט אהרן הכהן שטייט וראך, משה רבינו האט מורא געהאט אהרן וועט ווערן דזשעלעס אז דער יונגערער ברודער ער נעמט אזא הנהגה אויף זיך, און דער אייבערשטער האט געזאגט וראך ושמח בלבו, די הצלחה פון אהרן הכהן איז געווען אז ער האט פארגינען יעדן. אוהב שלום ורודף שלום, דאס צו פארגינען יענעם, וראך ושמח בלבו, דאס איז דער ענין פון תורה שבעל פה, בחורים זיצן אין ישיבה, א בחור איז מחדש א שיינע סברה, דארף מען דעם בחור אויפהייבן, ער האט משיג געווען א זאך, א השגה, און מען דארף אים געבן אסאך קארידזש און חיזוק, און מען זאל וויסן ווי מער דו וועסט דיך פלאגן וועסטו קענען אלס ארויסגיין פון דיין געוואוינהייט. יעצט דער הייליגער אור החיים הקדוש ברענגט אז היינט זעמער שוין אריינגעפאלן אין שער הנון. איי וויאזוי קען מען ארויסגיין? אין מצרים וואלט מען דאך נישט געקענט ארויסגיין זאגט ער ווייל אונז האמער היינט די תורה. זאגט אבער דער אור החיים הקדוש די קליפה פון שער נון איז אז דער מענטש רעדט זיך איין אז ער קען שוין נישט ארויסגיין פון די קליפה, ער איז שוין אזוי פארזינקען ער קען שוין נישט. דעיס איז די גרעסטע פראבלעם פון דעם היינטיגן דור. שטייט אז מען זאגט נישט אשרי, ס'איז נישט דא קיין נון, ווייל נון מאכט נפלה ולא תוסיף עוד קום בתולת ישראל. יעצט אפילו ווען ס'איז נישט דא די נון, און ס'דא דער פסוק פון נפלה, זאגט די גמרא מען קען עס לערנען צוויי וועגן, נפלה, ביסט אראפגעפאלן ולא תוסיף עוד קום, וועסט קיינמאל נישט אויפשטיין חלילה בתולת ישראל, אדער נפלה, אבער ולא תוסיף עוד, מער עסטו נישט פאלן, קום בתולת ישראל, שטעל דיך אויף. סאו די קליפה זיך איינצורעדן אז ס'איז שוין נישט דא קיין האפענונג, דאס איז די קליפה פונעם היינטיגן דור. איז אזוי ווי איך האב שוין געזאגט פריער, די גבולות וואס דער אייבערשטער האט געשטעלט איז נישט אז דו זאלסט דיך איבערקערן דערויף, דו זאלסט דיך טאפלען, נאר דאס איז געמאכט אז דו זאלסט ארויסגיין פון די גבולות, עסט אריינגיין אינעם אור אין סוף. און ווען א מענטש רעדט זיך איין אז די גבולות נעמען אים אראפ און ער קען נישט וועגן דעם שטייגן און ער קען נישט צוריקקערן זיך צום באשעפער, די גבולות דאס איז דמיונות. און ווען א מענטש לעבט מיט אזאלעכע דמיונות ביז די דמיונות נעמען אים איבער. דעמאלטס איז ער א משוגענער. דאס הייסט והיית משוגע ממראה עיניך. דער אייבערשטער שטעלט דיר א נסיון און א גבולות אז דו זאלסט עס קענען איבערקומען און ער קוקט ארויף אויף דיר אז דו זאלסט עס דורכגיין. און דו רעדסט דיר איין אז די גבולות איז גאר געמאכט ווי דיך איבערצודרייען און צוטאפלען און דו זאלסט נישט קענען מצליח זיין. איז די דמיונות ווערן גענוג שטארק אז ס'טוט דיך איבערנעמען, און אז ס'נעמט דיך איבער דעמאלטס ביסטו שוין אינגאנצן נישט מן הישוב. און דעמאלטס ווען דו ביסט פון א משוגענעם לאכט נעבעך יעדער. און דאס איז געווען וואס דער הייליגער אפטער רב האט געזען. ער האט געזען אונזערע נסיונות הדור אז מ'עמיר זיין אזוי פארלוירן, אז מ'עמיר האלטן אז אונז קען מען שוין גארנישט טון, נפלה ולא תוסיף עוד, און אונז זעמער אין דעם שער הנו"ן וואס דער אור החיים הקדוש איז מסביר אז אונז רעד מיר זיך איין אז מ'קען שוין נישט ארויסגיין דערפון, און דאס איז נעבעך פאר וואס ער האט געלאכט, ער האט אנגעקוקט א באנדע משוגעים, דער אייבערשטער געבט דיר א געוואלדיגן וועג זאלסט קענען שטייגן, און נעמסטו דאס און דורכדעם ווילסטו נישט גיין ווייטער. און וועגן דעם, נאכדעם וואס דער הייליגער ריזשינער האט אים פרובירט נעבעך צו בארואיגן, האט ער זיך נישט געלאזט בארואיגן אויך נישט, ווייל ער האט געוואוסט אז כלל ישראל איז אזא געטרייע פאלק צום אייבערשטן מיט אלע נסיונות זיי האבן זיך קיינמאל נישט אויפגעבן, ממילא זיי האבן נישט אויפגעבן, עט מען נאך דארפן דא אסאך אסאך דורכגיין. יעצט די צדוקים האבן אויך געוואלט דעם יום כיפור אומברענגען, סא סיי דעם יום כיפור האבן זיי געוואלט אומברענגען פון כי בענן אראה, און אויך דעם סוכות האבן זיי געוואלט אומברענגען ווייל זיי האבן געגאסן וואסער אויף די פיס און נישט אין די שיטן. יעצט יום כיפור איז אזוי הויעך אז ס'איז אינו מן המידה. מקום הארון אינו מן המידה. יום כיפור איז אזוי הויעך אז אונז זעמער אזוי ווי מלאכי השרת. סוכות. פאלט מען אראפ צו אזא מין מדריגה אז אלעס איז בבחינת גבולים, א סוכה מוז זיין ז' על ז', ס'מוז זיין ס'האט יעדע זאך האט הלכות, דריי ווענט, איינס זאל זיין א טפח, צוויי געהעריגע ווענט, און מיט וואס דעקט מען צו די סוכה? מיט פסולת גורן ויקב, מיט די ביליגסטע זאך, מיטן ביליגסטן פסולת, דאס איז צו ווייזן אז יום כיפור און סוכות דאס איז איינס, מען טוט זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן ווייל יום כיפורים איז אזוי ווי די מלאכים, און נאכדעם פאלט מען אראפ. צו די מקום פון סוכה וואס דאס איז פול מיט מידות מיט מאסן, און ממילא איז דאס צו ווייזן אז דאס איז די זעלבע זאך, א מענטש קען דערגרייכן די העכסטע מדריגות אזוי ווי יום כיפור, און ער מוז קענען אויפהייבן אפילו פסולת גורן ווי א. יעצט, ס'איז ווערט געברענגט פונעם הייליגן ריזשינער אז דער דור וואס משיח העט קומען, ס'עט זיין אזא שוואכער דור אין אידישקייט, נישט נאר דאס אז די די מנהיגים מיט די גרויסע פירערס ען זיין זייער זייער מושחת ברענגט דער הייליגער ריזשינער נאר אזוי ווייט אז דער ערליכער איד וועט זיך מוזן שעמען און באהאלטענערהייט טוהן תורה ומצוות ווייל די גרויסע פירערס פון כלל ישראל ען אים גאר מבזה זיין און פארשעמען און מאכן פון אים אלע מיני לצנות. ליצי ליצנות העט מען פון אים מאכן. שרייבט דער ריזשינער, ס'עט זיין אזא דור וואס א מענטש עט נישט וויסן א חילוק ווען ער זאגט מודה אני לפניך וואס דאס איז אני און וואס דאס איז לפניך. ווער איך בין און ווער כביכול דער אייבערשטער איז. נאר וואס זאגט דער ריזשינער, מ'עט מוזן דורכגיין דעם דור. ווייל אויב נישט וועט נישט זיין קיין קומה שלימה, אונז זעמער די פיס. דער צדוקי האט געגאסן אויף די פיס, ער האט געוואלט אז אין, אונזער דור זאל אויך אריינכאפן אין מינות וכפירה. קיין בית המקדש איז נישט דא. צו מען מאכט יעצט כי באורך נראה, צו מען מאכט פון דרויסן די פייער צו אינעווענדיג איז שוין היינט נישט שייך. אבער דער צדוקי אויף די פיס האט ער געגאסן ווייל אונז זעמער די פיס, די עיקבתא דמשיחא. ס'איז דא א מעשה פון ר' מאטעלע טשערנאבלער איז ערגעץ געפארן אויף א שבת אויפטון פאר אידישקייט. בקיצור ער האט זיך איינגעבעטן ביי א גביר ער זאל אים אריינעמען. זאגט דער גביר רבי דיך נעם איך גערן אריין די חסידים נעם איך נישט אריין. פארוואס? זיי קומען מיט די שטיוול מיט די שמוציגע שיך און איך האב טייערע קארפעט א טייערע פלאר. זיי נעם איך נישט אריין. זאגט אים ר' מאטעלע טשערנאבלער איך וויל דיר דערציילן א מעשה. ס'איז געווען אמאל א איד האט עובר געווען כל עבירה שבתורה. ער איז ארויף געקומען אויף יענע וועלט און ס'איז געווען חושך דער מצב. בקיצור ס'זענען געגאנגען ס'קומען דאך די מלאכ די גוטע מלאכים די מלאכי צדק און זיי זאגן ס'איז אמאל געפארן א וואגן. און ס'האט אנגעהויבן צו זינקען, ס'איז אראפגעפארן פונעם ראוד און ס'האט אנגעהויבן צו זינקען, דארט איז געווען א איד מיט א פרוי מיט קינדער, און ער האט אפגעשטעלט זיין וואגן און ער האט גענומען שטריק און ער האט אנגעהויבן ארויסצושלעפן, בקיצור ער האט געראטעוועט דעם וואגן זיי זאלן נישט אלע אריינפאלן און דערטראנקען ווערן אין דעם מאראסט. מ'האט ארויפגעלייגט די וואגשאל פון דעם איד, נישט צופיל איבערגעוואויגן, הגם יענער איז געווען א ערליכער איד. ארויף געלייגט זיינע קינדער און זיינע דורות, ס'איז אבער נאך נישט געווען גענוג. קיצור מ'גיי מ'האט ארויף געלייגט האט דער מלאך גע'טענה'ט ער האט געראטעוועט דעם וואגן אויך, און ער האט געראטעוועט די פערד מ'האט ארויף געלייגט די פערד מיטן וואגן, ס איז נאך אלץ נישט געווען גענוג אויף זיינע עבירות מ'זאל אים מוחל זיין. קיצור ס'איז געווארן א וואגשאל העלפט און העלפט, נו דארף מען דאך א נאך א טראפ. און איינער פון די מלאכי רחמים נעמט ארויס די בלאטע. דארף מען אויך ארויפשטעלן ווייל די בלאטע איז געווען אויפן וואגן דארף דאס אויך ארויפשטעלן בקיצור ס'האט זיך געטוהן א מלחמה יא ארויפשטעלן די בלאטע צו נישט זיך אנגערופן די בית דין של מעלה מ'עט אים אראפשיקן אויף די וועלט און מ'עט זעהן ער עט נאכאמאל אראפקומען מ'עט זעהן צו בלאטע צו טאמער ער קומט אראפ צו ער עט ארייננעמען א מענטש צו ארויסווארפן א מענטש ווייל ער האט אויף זיך בלאטע. עט ער ארייננעמען א מענטש כאטשיג ער האט בלאטע אויף זיך עט מען ארויפלייגן די בלאטע. עט ער נישט ארייננעמען ווייל ער האט בלאטע אויף זיך עט מען אים נישט קענען ארויפלייגן אויף די וואגשאל. דער איד האט גראד פארשטאנען אז ר' מאטעלע טשערנאבלער מיינט אים, האט ער געזאגט רבי מיט אלע חסידים קענסטו קומען. יעצט דער דור אונזער דור אונז זעמער אין איין גרויסע שטיק בלאטע, די מנהיגים היינט, נואפים, און דער וואס איז נישט. דער בעקט די נואפים אונז זעמער אין אזא חושך כפול ומכופל אז ס'איז ממש שווער צו גלייבן וויאזוי מ'איז אנגעקומען אביסל אפצושטעלן וואס דא גייט פאר מיט דעם זנות און מיט אלע אנדערע זאכן. יעצט דער אייבערשטער גייט ארויפלייגן די גאנצע בלאטע פון אונזער דור אויף אונזער וואגשאל. און אזוי עט ער אונז דן זיין און אזוי עט ער אונז מוזן שיקן משיח'ן ווייל אונז זעמער מיט אזא בלאטע און אונז שלאגן מיר זיך. דער אייבערשטער קוקט צו אין וואסערע בלאטע מיר געפינען זיך. אלעס ארום און ארום אונז איז אזא איין שטיק בלאטע. ס'לויפן יעצט פאליטישאנס וואס רבנים אינדארסן, וואס זיי זענען מיט חוקי תועבה. זיי זענען מיט די גרעסטע שמוץ וואס איז דא. ס'נישט געווען נאך א דור וואס אפילו די גויים זענען אזוי שמוציג ווי אונזער דור. סאו ווען דער אייבערשטער גייט נעמען. באקוקן אונזער עבודה, וויאזוי אונז שלאגן מיר זיך אויף אידישקייט, עט ער זיין זייער צופרידן. כ'האב געוואלט נאר ענדיגן מיט א ווארט, ר' יעקב שור זכר צדיק לברכה געווען דער רב ביי די מלאכים, שרייבט ער פארן מלאך א בריוו אז קומט זומער, די נסיונות זענען געפערליך, און דעמאלטס בימים ההם ווען דער מלאך האט געלעבט האט מען דאך נאכנישט געטארט גיין אזוי נישט צניעות'דיג ווי היינט, איז שרייבט ער די נסיונות זענען אזוי גרויס ער ווייסט נישט וואס צו טון, שרייבט אים דער מלאך צוריק א בריוו, גלייב מיר, יעדעס מאל וואס דו דרייסט ארויס די אויגן און דעם קאפ פון נישט צו קוקן אויף אזא דבר ערווה, אויף א נישט צניעות'דיגע פרוי, זאלסטו וויסן, דער גרעסטער מלאך און שרף אין הימל קומט נישט צו צו דיין קדושה. און דאס איז אונזער נסיון. דער אייבערשטער געוואלט אונז זאל מען זיין אין דעם דור, און נישט מיט הונדערט יאר און נישט מיט טויזנט יאר צוריק. דוד המלך זאגט, וכל יום רגלי מוליכות אותי לבית המדרש, רגלי מיינט די רגילות, אונז זעמיר די רגליים. אונז טומען נאר דעם רצון פונעם אייבערשטן ווייל מ'האט אונז אזוי אויסגעלערנט, אונז זעמיר נישט משיג דאס גרויסקייט פון אייבערשטן, אונז זעמיר נישט משיג דאס הייליגקייט פון יעדע מצוה, אונז זעמיר נישט מחשיב יעדע דאס הייליגקייט פון יעדע סעקונדע צו לערנען תורה, אבער מ'טומער עס ווייל אונז האמיר אמונה פשוטה, מ'האט אונז אזוי געלערנט און דאס איז עס. איז די רגילות, דאס גייט אונז טראגן אין בית המדרש, און דאס וועט אונז ברענגען אלעס גוטס, און ס'וועט אונז ברענגען. עולם הבא און אזוי ווייטער. יעצט האטס אלע א פרייליכן זומער און מאכטס די רייט דעסיזשען, זייטס אן די רייט סייד און נישט חלילה אן די לעפט סייד. כל טוב און א גוטן שבת.